א גוטן ערב שבת קודש פרשת בהר. ברעיקינג ניוז ברעיקינג ניוז, לעיזער בערלאנד האט זיך געבויגן און ער פארט צוריק אויף ארץ ישראל, דארטן גיין דורך משפט און די גאנצע צייט ביז די משפט וועט גיין וועט ער זיין אין תפיסה. ס'דא א לידעלע אוי ווי גוט איז און ווי זיס ס'איז צו זיצן אין ארץ ישראל אין די תפיסות ווי איידערש אין גלות אין די פריי. אבער ער איז אין גלות אויך נישט געווען אין די פריי. יעצט איך וויל דער עולם זאל האבן א מוסר השכל ער איז די שפיגל פון ברסלב. ער איז א ראש רעבע ער איז די רעבע פון גאנץ ברסלב עס זעהט זיך אויס אז היינט איז געווארן ברסלבע חסידות אפאר זאכן קודם מען מוז זיין א נואף און נאכלויפן אשת איש'ס און טוהן כל דבר האסור און נאכדעם דארף מען זיין א ליגנער ער האט אין יעדן קאורט געזאגט ליגנט אז ער איז געווען ביי היטלער און אין לאגער ער איז געבוירן לאנג נאכן לאגער אין ארץ ישראל סאו ס'מאכט א מורא'דיגן שלעכטן איינדרוק ווען איינער זאל וועלן ווערן היינט א ברסלב'ער, ער טראכט דריי מאל, און דאס העט זיין א גוטע לערן געלט פאר די אלע חברה, ס'דא דער פינטו איז אויך דורך געגאנגען און ער דארף נאך דורך גיין, און זיין ווייב האט זיך געוואלט ווידער הרג'ענען שוין די פיפטע אדער די זעקסטע מאל, זיי גייען זיך אויסלערנען, נאובאדי איז אבאוו די לאו, נישט דער קצב דער פון ארץ ישראל וואס ער איז געווען אמאל דער פרעזידענט, און קיינער איז נישט אבאוו די לאו, קצב האט געוואלט ריעפילן זיין קעיס, דעמאלטס האט זיך מייאש געווען ער טוט עס נישט ריעפיל. מ'עט נישט אנקומען אין ערגעץ ס'עט נאר קאסטן געלט. סאו לעיזער בערלאנד גייט אנהייבן צו פעיסן די אלע זונות. אונז האמיר געהאט איינעם דא וואס ער האט געהייסן ענדרו גודמאן. ער האט מאלעסטעט א יונגע א בחור האט ער געשריגן אין קאורט איי סטיל לאוו הים, ער איז געזעסן אין תפיסה מ'האט אים געגעבן דרייצן יאר צו וויפיל האט ער געזאגט באט איי סטיל לאוו די בוי, לעיזער וועט שרייען איי סטיל לאוו דיס פראסטעטוטס איי לאוו דיס חסידות'טע, עניוועי און נאך א ליגנט וואס ברסלב זאגט ער זאגט ער האט גארנישט געטוהן ער איז דאך נישט חף מפשע ער ווייסט דאך אונז קען מיר דאך אזויפיל וויקטעמס. שרייט ער ער איז חף מפשע ער גייט נאך אינטימעדעיטן די אלע פרויען מהאט זיי שוין געסטראשעט מסתם געוואלט באצאלן געלט אויכעט אז סהייסט אז נאך פאר שבת נעקסטן שבת גייט ער זיין אין ארץ ישראל אין די תפיסה און סוועט זיך אנהייבן זיין משפט יעצט פארשטייט זיך ער איז א גרויסער מענטש גרויס מיין איך צו זאגן ער דרייט מיט מיליאנען און ער האט מענטשען וואס זיי נעמען זיך אן פאר אים דער גראסמאן איז אראפגעפארן מזאגט אז ער האט געדרייווט דעם דיל על כל פנים אלעס איז פיין און וואויל, אבער ער איז דורכגעגאנגען, צוויי דריי יאר דרייט ער זיך שוין אין דער פרעמד, ער האט נישט געהאט געהעריג כשר'ס צו עסן, ער האט נישט געהאט גארנישט, און די בזיונות? פרעג איינעם היינט וואס איז ברסלב, זאגט ער לעיזער בערלאנד. יעדער זאגט יעצט פארשטייען זיי פארוואס דער רבי האט געזאגט ער'ט ארויסשלעפן פון שאול תחתית ביי די בארד און פאות, ער האט געהאט א ווייטן בליק אז לעיזער בערלאנד וועט זיין א ברסלב'ער חסיד און מאכן חילול השם איבער די גאנצע וועלט, און פארטיג. אזא חילול השם איז נאכנישט געווען. זיך ארויסגעדרייט אין האלאנד אוועקגעלאפן דא אוועקגעלאפן מען איז צודרייט אויף טויזענט וואו איז דא צו לויפן אנה אלך מרוחך ואנה אברח מפניך איך געדענק ס'איז געווען איינער איך וויל נישט זאגן זיין נאמען יעצט ווייל ער איז שוין נישט מער אין די גניבה ביזנעס ס'איז שוין אן אלטער מענטש איז האט ער מיך אמאל איך בין געגאנגען אים וויזיטן אין תפיסה איך בין געווען א וואלענטיר טשאפלען זאגט ער איך זאל פרעגן טאהשער רעבן רבי ויחון איך בין אריינגעקומען צום טאהשער רעבן צו פרעגן ויחון האט דער רבי אנגעהויבן צו טאנצן חלילה חלילה פרעג איך רבי וואס איז דאס ויחון זאגט ער ויחון נאכדעם שטייט פליטתנו יענער האט געוואלט אונטערקויפן מען זאל מאכן א פלייטע און דער רבי האט געזאגט חלילה זאגט ער וואו איז דא צו לויפן די אמעריקאנער חברה האבן די הענט ארום גענומען די וועלט זענען חובק זרועות עולם ס'א שאד לעיזער בערלאנד האט עס נישט דורכגעשמועסט מיטן טאהשער רעבן לויף. נישט, אין ארץ ישראל וואלסטו באקומען חייל צהל און ס'וואלט אלעס גוט געווען, יעצט ביסטו א פיודזשיטיוו פון די גאנצע וועלט, הא די ציונים גייען דיר ווארפן דעם בוק, און נאך א זאך, ברסלב כ'האב פריער געזאגט ס'איז איין שטיק ליגנט, ער איז געגאנגען און האט פארציילט אז דעם טעם פארוואס מען רודפ'ט אים איז געווען ווייל ער איז מיט די אראבער קעגן די אידן, ער איז דען מיט די אראבער? ער איז דאך דער וואס האט געבויעט די שובו בנים אין די אראבער און ער האט א הויז אין אלט שטאט, ער איז דאך פון די חברה וואס זיי גייען אויף שכם, זיי לאזן אידן אויסבלוטיגן צו פארן צו יוסף הצדיק'ס קבר, ער רייצט אן די אראבער שטוסער מיט א וואלען וואס ער האט פארקויפט, סאו בעיסיקלי דאס איז אויכעט איינע פון די ליגנטס. יעצט וועגן דעם האב איך אים געזאגט, איך בין א ברסלב'ע חסיד, כ'האב ליב ברסלב, כ'האב ליב ר' נחמנ'ס ספרים, אבער די זאכן וואס ער האט נישט געשריבן אין ספר נאר די תלמידים האבן איבערגעגעבן עד מפי שד, אויף די אלע זאכן האלט איך נישט. איך בין נאך מסופק, איך האב א קוועסטשען מארק, דא אז די רבי האט געלאזט מיט צוויי עדים כשרים אינדערפרי און נאכמיטאג זענען זיי צוריק געקומען און ער האט געזאגט איך האב ענק געזאגט די קעפיטלעך איי דאונט ביי עני אוו איט, הער אויס צען קעפיטלעך איז זייער שיין צו זאגן ס'איז נישט קיין פראבלעם און גרויסע צדיקים האבן נאכגעשריבן די צען קעפיטלעך און די קדושת יום טוב האט אין. תיקון שובבים, האט ער די צען קעפיטלעך, קיינער איז נישט מחולק אז צען קעפיטלעך איז זייער גוט, אבער אז ער וועט ארויסנעמען פון שאול תחתית די אלע זאכן און מ'קען אריינטייטשן שאול תחתית מיינט מען אז אז מען זינדיגט פגם הברית דאס איז שאול תחתית די אלע פשט'לעך איז איבריג, אונז קוקט מיר אן וויאזוי לעיזער פירט זיך אויף מיט זיינע לגיונות מיט אלעם, הייבט מען אן צו פארשטיין וואסערע א קאפ די גאנצע זאך איז ואתכם הסליחה פאר די אלע ברסלב'ע חסידים, און אפשר האט טאקע רבי נחמן יא געזאגט אז ער וועט ארויסשלעפן פון שאול תחתית, און אפשר איז עס טאקע געווען א פראבלעם, ווייל ווען ער זאגט נישט וואלט מען נישט געטון פגם הברית, און אזוי ווי מ'האט זיך אויף אים צו פארלאזן קען איך דאך גיין זינדיגן, כ'וועל פארן צום רבי'ן אויף אומאן, כ'וועל זאגן די צען קאפיטלעך, כ'וועל עס זאגן דריי מאל, נישט נאר איין מאל, און ממילא טוט מען וואס מ'וויל א גאנץ יאר. דער הייליגער רבי נחמן האט געזאגט מוצאי ראש השנה, מען גרייט זיך שוין צום ראש השנה, ביי אונז איז א גאנץ יאר ראש השנה נאר ס'איז דא א צייט אינמיטן וואס איז נישט ראש השנה, אבער עס איז ראש השנה א גאנץ יאר, יעצט אז מען פירט זיך אויף ראש השנה א גאנץ יאר טוט מען נישט אזאלכע זינד, אבער דער אמת איז ניין, איך בין שוין חוזר פון דעם אויך, אום ראש השנה זיצט מען און מען וואוינט מיט גוי'טעס, כ'מיין איך בין דאך געווען דארטן יארן, איך ווייס דאך וואס דארט גייט פאר, מען האט געטון כל דבר אסור. ישראל מאיר גבאי האט געוואוינט מיט שיקסעס ווען ער האט געבויעט די אוהל פון תלמידי בעל שם מיטן בעל שם מיט ר' נחמן. ידיכם דמים מלאו. דער גאנצער ציון אלעס וואס דו זעהסט איז איין שטיק בלוט, שכבת זרע לבטלה פון גבאי און נאך אסאך אנדערע וואס זענען אויך דארט געווען, ער מיינסט גבאי איז א בן יחיד? ניין, ס'איז געווען דארט איינער ראובן וואס האט געוואוינט אפיציעל מיט א שיקסע, האב איך שוין דאס אלעס פארציילט איך וויל עס נישט נאכאמאל דורכגיין. און ס'איז געקומען אביסל געגנב'עט געלט פון איינעם דזשאו ראס, און פון א צווייטן רב פויגל וואס האט צוגעגנב'עט פון ארעמע מענטשן דא אין אמעריקע, מ'זאל טראגן פארן רבי'ן, צו דעם רבינ'ס א זאך. סא עניוועי, וואס עטס דארפטס פארשטיין איז, למשל דו גייסט נעמען א גרויסן לויער, ער בעט א מיליאן דאלער, דו האסט עס נישט, ווישט ער דיר אפ די נאז, און דו נעמסט א ליגעל עיד לויער. יחיאל ברוינער גייט מיט א ליגעל עיד לויער, ס'קאסט אים גארנישט, ער קען זינדיגן, ער נעמט א לויער אומזינסט און ער לייגט אראפ די מעדעצין אויפן טיש, און ער זאגט פארן דזשאדזש ער זאל רעדן מיטן באלעבאס פון פייזער, מיטן קעמיסט, ווייל ס'ארבעט נישט די מעדעצין. דער זעלבע איז דא אויכעט, עטס פארלאזט ענק, ר' נחמן גייט ענק ארויסראטעווען, לאמיר דיר זאגן, ר' נחמן איז אזוי ווייט רימואווד פון אונז, ער וועט אפילו נישט קוקן דיין וועג. כדי ער זאל זיך אראפלאזן און דיך קומען אויפפיקן ווען ער זיצט אין גן עדן, דארף מען באמת באמת זיין אן ערליכער מענטש. אזוי ווי מען זאגט ווי עס דארף צו זיין. נאר וואס, דער זוהר זאגט אויף פגם הברית העלפט נישט קיין תשובה, ער איז א מורא'דיגער מחמיר. זאגט דער רבי נחמן, דאס ביסל וועל איך דיר שוין צוהעלפן אז מען זאל דיך נישט ארויסשטויסן די שלעכטע מלאכים, די נגעי בני אדם וואס דו האסט דיר אנגעשאפט. אבער א נייע תורה געווארן, דער רבי, דער רבי. ס'איז געווען רבי שמואל שפירא, געווען א גאר א געהויבענע ברסלב'ער חסיד אן עובד, האט זיך אנגע'שיכור'ט פורים, האט ער געהאלטן אין איין שרייען דער רבי דער רבי דער רבי, וואו! האט ער געקאכט, נאך פורים פרעגט אים א איד, זאג מיר העכערן רבי'ן איז שוין נישט דא קיין רבונו של עולם, דער רבי איז שוין די לעצטע סטאפ, קענסט דאך פאר דעם געלט שרייען דער רבונו של עולם. איך בין מאריך אין דעם פשוט ווייל איך וויל נישט מ'זאל פארדרייען די הייליגע ווערטער פון ר' נחמן, און איך וויל נישט מען זאל פארדרייען די אלע הייליגע צדיקים'ס ווערטער, און די ווערטער וואס שטייט אין די גמרא און זוהר הקדוש, וואס זאגן אז ר' אלימלך האט געזאגט, ער ווינדערט זיך פארוואס מ'האט געזאגט אזוינס פון חבלי משיח, האט ער דען נישט געזעהן, די אלע צדיקים האבן דען נישט געזעהן אז ס'עט זיין א מלך אויף די וועלט? קודם כל קען מען עס קאליע מאכן אויך, און נאכדעם קען זיין דאס איז שוין נאך די המתקה, שטעל דיר פאר וואס ס'וואלט געווען אן די המתקה, אבער איך וויל דיר זאגן די זעלבע דא אויך. אין זוהר שטייט ס'העלפט נישט קיין תשובה אויף חטא הברית, און די גמרא זאגט אז א בעל ערווה והולד ממזר העלפט נישט קיין תשובה, כ'פארשטיי נישט אינגאנצן די גמרא, די אלע תנאים האבן דען נישט געזען אז ס'עט זיין א נחמן בן פייגא אויף די וועלט? ער וועט ארויסשלעפן פון שאול תחתית? אלא מאי לערנט עטץ עפעס אפ דא פאלש, און הערטס אויף זיך צו פארלאזן אויף די זאכן. א לייזער בערלאנד. שטעלט אויף ישיבות תלמוד תורות און מוסדות און משוגע לא עושה דבר און ער איז א נואף אבער ער האט נישט קיין פראבלעם ווייל ר' נחמן האט צוגעזאגט ווייס נאך נישט צו ער האט אים געמיינט. שוין, יעצט לאמיר גיין ווייטער. כ'האב געוואלט וויסן אויב מען זאגט תיקון הכללי ר' נחמן האט דאך צוגעזאגט צו די וואס האבן בועל געווען א נידה מחמת חסרון ידיעה צו ר' נחמן גייט זיי אויך ארויסשלעפן ביי די בארד און פאות צו קען זיין ער גייט ארויסשלעפן די ווייבער ביי די שייטלען צו ביי די ביי האר ווער ווייסט. כ'האב געוואלט זאגן, שרול האגער המצרי דער חזיר קרוק, הער וואס ער טוט? ער פירט א מלחמה מיט שמילי ניימאן דעם דיין, פארוואס? שמילי איז א געלונגענער מענטש, און שרול האגער איז א נואף, ער איז אן אוחז ביד, איר הערט יא אויף. למעשה, ער זעהט יעצט אז מ'האט געכאפט אז ס'האט נישט געטויגט די גאנצע עניני קדושה און די עניני הלכות נדה אין וויזשניץ, וויל ער יעצט אלעס ארויפווארפן אויפן דיין אויף שמילי, און מיט דעם וועט ער איהם ארויסשטופן. און זאג מיר דעם מודיע זיין שרול האגער המצרי, קודם די לערנסט דיך אויך פאר? פארוואס ביסטו נישט פונקט אזוי רעספאנסיבל ווי דער דיין, ווי שמואלי ניימאן? ער האט אן אלטע מלחמה מיט שמואלי ניימאן וועגן אסאך זאכן. נאכדעם איז דא נאך א זאך, כ'וויל פארשטיין. טאמער ס'געשעהט אין א קהילה א פראבלעם, דו ביסט דער רב, דו ביסט דער באלעבאס. שאד דיין טאטע איז אלט און קראנק, ווען נישט וואלט מען געדארפט אריינגיין און זאגן דעם שייגעץ לאזט אונז איבער. ער וויל יעצט מלחמה האלטן מיט שמואלי. ער שלאגט זיך מיטן א לאנגע צייט שוין. וויל ער יעצט אויסנוצן ס'טאקע געווען א פראבלעם, אבער ווער איז דער שולד? שמואלי! שמואלי איז גארנישט דער שולד. דער שולד איז סרול האגאר המצרי. ער איז דאך דער רב, ער איז דאך דער קרוין פרינץ, און ווער ווייסט וויפיל ער קען פסק'ענען, ס'איז גארנישט, ער איז דעם רבינ'ס זון, ווי האט יענער געזאגט, כ'וועל דווקא נוצן די פסל'ע מקווה ווייל ס'איז דעם רבינ'ס, חכם, דער רבי אליינס האט זיך געבויגן און האט עס איבערגעמאכט, אבער עניוועי, כ'האב הנאה ברוך השם מ'פאררעכט אלעס, די וואך איז שוין געווען די צווייטע וואך פון די שיעורים, ברוך השם! ס'ווערט מענטשליך, ס'ווערט ארדענונג. יעצט איך בעט סאטמאר זאל זאל נאכגיין אויף דעם וועג און אריינשטעלן מעוררות. דער נואף חזקל וואס ער טאטשט שוועגערנס אשת איש, ער איז נישט נישט באגלייבט און נישט ער האט סייעתא דשמיא, און איך ווייס נאכנישט צו ער קען פסק'נען. שוין, יעצט לאמיר גיין ווייטער. שרול האגאר המצרי איז שוין ווידער אריין אין א מלחמה, און ער האט געזאגט פאר שמואלי ניימאן אז דער טאטע האט געהייסן צומאכן. ער האט געהאט א שליח מיוחד צו שמואלי ניימאן, און געפרעגט צו ס'איז אמת דער רבי האט דיר געהייסן, זאגט ער ביסט משוגע, ווען דער רבי הייסט מיר וואלט איך עס געהאלטן אפן. סרול האגאר זאגט, זאגט ער, פונקט ווי ביי נחום ראזנבערג, געקומען זאגן דער רבי האט געזאגט, דער רבי האט נישט געזאגט, דער רבי ווייסט נאך היינט נישט, דערווייל האט ער באגראבן נעבעך פנחס שלום'ען, דאס דאס איז דער סרול האגאר. יעצט סרול האגאר האסטו נאך נישט אויסגעלערנט אז מען מוז קענען מיט די שונאים ארבעטן, קענסט נישט יעדן ארויסווארפן און אוועקשטופן, ווייל דו ביסט זייער א נישט געלונגענער מענטש, און די חיות וואס זיי העלפן דיר צו, מוזן טון וואס דו הייסט אפילו ווען זיי זעען דו ביסט ראנג. אבער נישט פארלירן זיי זייער סטעטוס. אבער דו מוזט דיך אויסלערנען דיינע ראולינג דעיס זענען אויך שוין פאריבער. שיקט ער דא ארום א בריוו אז מען האט עס געמאכט דורך מענטשן וואס די מענטשן האבן יסודות דור מפי פי דור וואס זיי האבן מקבל געווען מאבותינו ורבותינו מנחילי המוסדות מדור דור. דיין טאטע ווייסט דאך נישט וויאזוי צו פירן אפילו א ישיבה סאו עס קען נישט מיינען דיין טאטן און וועם מיינט עס? מען האט אזוי שנעל ארויסגעשיקט דעם בריוו אז מען האט געשריבן דא דינסטאג פרשת אמת, אמוז, מ'האט געוואלט שרייבן אמור, און נאכדעם איז דא יוסף מנחם באבד, חיים שרגא פייביש שנעעבאלג, דאס איז מענטשן וואס זענען יונגער פון אונז אלע, און בנימין זאב פליישער, און יוסף מנחם באבד, און אברהם יצחק דוד מערמלשטיין, ער איז אין די מנהל אין בארא פארק, וואס האט ער מיט הלכות וסתות און מיט הלכות נידה? און נאכדעם שטייט אז אלע שיעורים וועלן זיין אין וויזשניץ בית חינוך לבנות. טו טווענטי ניין מעיפל, און ס'שטייט אויכעט אז ווער ס'וויל געבן צושטייער זאל געבן פאר ר' אברהם מאטקע סרולאוויטש, און אויכעט ר' משה ראזענפעלד, ער איז אויכעט פון די ריישעס וואס סרול האט געטאטשט, כ'ווייס נאר נישט צו יענער הייסט אויפן ערשטן נאמען אזוי, אבער ער איז א ראזענפעלד וואס ער איז היינט א דיין, ער האט אויכעט מקובל דור מפי דור פון סרול האגער וויאזוי מ'דארף זינדיגן אלס בחור. עניוועי, כ'האף עס ארויפצולייגן אויף מיין בלאג די גאנצע הזמנה, און מעמער גיין ווייטער. כ'האב שוין געמאכט דעם שיעור פון די וואך, נאר ס'איז געווען עטליכע עמורדזשענסיס, אבער יעצט איז דא אן עמורדזשענסי וואס ממש מ'קען עס נישט פארשווייגן. כ'וויל זאגן פאר אונזער עולם, אויסער דעם וואס אונז זעמער גרויסע בהמות מיט סעקשועל אביוז, מ'לאט אונזערע קינדער הפקר מיט אלעם, ווייל מ'האט מורא פאר איצעלע פימפ, מ'האט מורא פאר דעם עלעגאנטע רב, דער גאלאנטע רב, וואס דער טאטע איז געווען א וועלטס גנב האט אפגע'גנב'עט געלט וואס מ'האט געשנארט פאר אידן אין לאגער וואס זיי האבן פארלוירן אלעס און ער איז דא געזעסן על סיר הבשר אין אמעריקע. און דער עלעגאנטער האט א ברודער דעם בורשטינער וואס האט אונז געגעבן טריפות אונטערן נאמען קהילה בוטשער און ער איז שנעל ארויסגעלאפן ווען מ'האט אים געכאפט. ווער האט אים געכאפט? איך האב אים געכאפט ווייל מ'האט מיר געגעבן א אינפארמעישן. עניוועי, איך וויל ענק זאגן, דאס יאר פסח האט זיך יעדער צוגעפלאגט. מען האט געקויפט טייערע מצות, מען האט געמאכט ריחיים של יד, ריחיים של רגל, ריחיים של ראש, ס'איז געווען א מחיה, ס'איז זייער גוט, ליטל דיד יו נאו אז דער שייגעץ דער מנוול איצו גליק מיטן עלעגאנטער, מיט דעם מאדערענעם ראביי, וואס ער איז אויכעט פון די בעלי מכשירים דארטן אין התאחדות, די האבן נישט קיין שום געפיל פאר אונזער אידישקייט, די זענען גוים פון די גאס, עניוועי. ס'איז געווען דעם גאנצן פסח האט מען אונז געגעבן מילך וואס די מילך איז געווען געהעריג קטניות. קטניות? איינער האט געקערט? ניין. וויאזוי איז עס געווען קטניות? וועל איך ענק זאגן זייער פשוט. ווייל וויבאלד ס'האט געהאט ווייטעמין די, און ווייטעמין די איז קטניות. און זיי האבן דאס זייער גוט געוויסט, זיי ווייסן ווען זיי פאפן אויס. און זיי האבן עס געטון אונטערן רוקן, אזוי הייסט עס יעצט, קען זיין דאס אויך נישט אמת, זיי האבן עס געטון אונטערן רוקן פון פאפא דיין און פונעם צעהלימער רב'ן, וואס זיי געבן אויכעט א הכשר אויף מילך. יעצט דער פאפא דיין האט געזאגט קלאר אז ליגעלי דארף מען נישט אריינלייגן קיין ווייטעמין די בכלל אין די מילך. סאו פארוואס לייגט מען עס? ווייל איצעלע פימפ האט אזא דרך ארץ פאר די תורה אזוי ווי היטלער האט געהאט דרך ארץ פאר אידן. יעצט איצעלע פימפ מיט די CRC האבן אזא מנהג אז ס'איז דא אנאש, דאס מיינט די ערליכע אידן, אונז מוז מען זיין שומר תורה ומצוות, נאכדעם איז דא די אנדערע וואס זיי מוזן נישט זיין קיין שומרי תורה ומצוות. יעצט האט מען עס שוין אריינגעברענגט פאר אונז אויכעט, מ'האט פאר אונז אויך געברענגט. די זעלבע מילך, סאיז סאיז שוין נישט דא קיין חילוק צווישן אנ"ש און נישט אנ"ש, די זעלבע זאך איז אויך געווען מיט די מייערן סאיז געוען א גאנצע זאך אז מהאט געטראפען די מייערן קומען גאר פון ארץ ישראל און סהאט געהאט א הכשר פון די התאחדות, סאיז א א חרבן, בקיצור האט מען אנגעהויבן צו אינוועסטיגעיטן איז מען אנגעקומען צו עפעס א סטאר וואס ער האט געמאכט אין זיין רעסטעראנט האט ער גענוצט די. קערעטס האט ער געזאגט א זאך אז ער האט עס באקומען פון די פסח פעקידזש פון סאטמאר און ער האט עס געהאט ביי זיך אינדערהיים און נאכדעם האט ער גענומען דאס און עס אריין געטראגן צו זיך אין סטאר אזוי איז אויסגעקומען די גאנצע מיקס אפ ס'איז ליגן ס'איז שקר ווי מעגסטו אריין טראגן פון דיין הויז אין סטאר אפשר טראגסטו אריין פלייש אויכעט וואס דו קאכסט ביי דיר אינדערהיים איך וויל ענק זאגן רבותי אזוי ווי די קינדער זענען נישט פראטעקטעט מ'האט זיך געמוזט שלאגן יעצט דארף מען זיך אנהייבן צו שלאגן צו מאכן כשרות עפעס. איך קען נישט פארשטיין, דא דא אין ווילימסבורג אזויפיל אידן, זיי האבן אזוי רחמנות געהאט אז מען טוט חלילה די קינדער מטמא זיין מיט מיין האטליין, און זיי האבן רחמנות אויף די אלע שטוסים צו ס'איז יא דא אן עירוב צו נישט, רבותי יסודות הדת כשרות האמער אונז בכלל נישט, פרעגט א יונגערמאן א נארמאלע שאלה, און פארוואס זאל איך נישט קויפן דעמאלט סאו יא, מ'האט יעצט געמאכט, ס'איז דא א פאטעיטא טשיפ לעיס, ס'איז א גוישע פאטעיטא טשיפ קאמפעני, האט מען יעצט געמאכט א הכשר. און ס'איז געווען אפילו כשר לפסח, ווער איז עס געווען? די או יו מיט די עדה החרדית. פרעגט מיך איינער אזוי סאו פארוואס קען איך נישט עסן לכתחילה או יו, וואס דארף איך באצאלן געלט פאר די עדה? זאג איך אים דו ווייסט וואס ביסט גערעכט, אבער נישט אז די או יו איז כשר, ס'איז ביידע נישט כשר, און יעדער לאט עס צו, און ווען מ'האט א פראבלעם מיט די טעכניליאגיע האט מען א פראבלעם מיט די שטותים מיט די טעכנעלאגיע. אנבעליוועבל וויאזוי אונז זעמיר פארפארן. איך גיי אריין היינט אין סטאר איך קויף מהדרין טשיז איך געב א קוק זעה איך ס'איז נאך כשר לפסח געב איך א דריי דעם לעיבל פון אונטן זעה איך נאך צוויי דריי טאג איז עס שוין פאר די עקספייערעישן האב איך גענומען אן אנדערס וואס ס'שטייט נישט כשר לפסח יענץ איז גוט ביז אינמיטן דזשון. די גניבות די גזילות וואס ס'טוט זיך, מ'געט אונז צו עסן טרייפות מיט נישט קיין פרישע סחורה, ס'איז א שאנדע. יעצט כ'האב געוואלט זאגן אז איינער פרעגט מיך וואס דארפסטו טשעפען יעצט ראזענבערג ער איז דאך שוין א שוכן עפר. וואס דארפסטו זאגן אז ער געהאלטן ביים פארקויפן דא דעם בילדינג פאר הונדערט און צוואנציג פלאס מיליאן דאלער און אריינברענגען ארטיסטן, זאג איך, אויב דו האסט באמערקט מיין ספיטש האב איך געזאגט פאריגע וואך אז די רעוועניוס דארף מען אוועקגעבן צען אדער צוואנציג פראצענט צו העלפן אינגעלייט זאלן זיך באזעצן אין קלענערע שטעט אז זיי זאלן קענען וואוינען נארמאל און אויפכאווען אידישע דורות. יעצט איז דא א איד וואס ער הייסט פנחס ניימאן, דער שייגעץ האט געהאט דא א סטודיאו, אינגעלייט האבן באצאלט גרויס געלט פאר די דירות, און אויפן דאך פלעגן זיי זומער זיצן און שיכור'ן, און מען האט אים געבעטן, פארדינג עס נישט, דו הרג'סט דאך די קאמיוניטי, מיינסט ס'האט אים געבאדערט? ס'האט אים אויך נישט געבאדערט, קיינעם באדערט היינט גארנישט, און דא איינער חיים משה פעלדמאן וואס ער איז פון לונדון, ער זאל גיין דארט מטמא זיין לונדון, קומט ער דא, ער איז אים א שותף, האבן זיי אויך פארקויפט דא פאר גרויס געלט פאר הונדערט פערציג הונדערט פופציג מיליאן דאלער איך וויל ענק אלע זאגן אזוי ווי דער אייבישטער האט זיך נוקם געווען אין דעם שייגעץ יצחק גראסבערג אזוי וועט ער זיך נוקם זיין אין פנחס ניימאן און ער וועט זיך אזוי נוקם זיין אין חיים משה פעלדמאן עטס טוטס א רשעות פאר א קאמיוניטי יעצט איך זאג נאכאמאל איך האלט עטס מעגטס עס פארקויפן ס'איז נישט דא ווער ס'זאל קאמפיטן מיט ענק אבער עטס הרג'טס אפ די קאמיוניטי, מענטשן האבן דא אריינגעלייגט מיליאנען, דאס גאנצע פאר וואס וויליאמסבורג איז געווארן אזויפיל ווערד אז ס'איז געווען א נארמאלער ישוב האבן די ארטיסטן געזוכט זיך דא צו וואוינען, דארפט עטס נעמען און העלפן בויען א נייע שטעטל, אבער נישט קיין שטעטל, ווייל א שטעטל איז די גרעסטער חורבן, נאר ס'איז דא אסאך קליינע שטעט, גוטע שפיטעלער דארט, ס'איז גוט פאר אינגעלייט, זיי גייען האבן קינדער כסדר, און ס'איז רואיגער ווי דא, ס'נישט דא אזויפיל דראגס און סעקס, און אין די טוילעטס מוז מען נאכנישט אריינלאזן יונגלעך און מיידלעך אין דעם זעלבן טוילעט. צו מענער און פרויען, און די אינגעלייט דארפן זיך קענען שטעלן אויף די פיס, עטס האטס געמאכט דא געלט, העלפטס ארויס, און ווען נישט וועט עטס האבן פונקט דעם זעלבן סוף, יעצט פנחס ניימאן וועט נישט גיין שווימען אין א נוד ביעטש, אבער דער אייבערשטער האט זיינע וועגן, יעצט אין לאנדאן האט ער צוגענומען דריי אדער פיר מענטשן אין אנדערטהאלבן יאר, און עפעס כוואליעס האבן איבערגעדעקט, א מעשה אויף בוידעם, איר זאלט וויסן איר ברעכט אונטער א קאמיוניטי און איר זענט עס נישט בארעכטיגט צו טון, יעצט פנחס גיי געזעגן דיך מיטן הייליגן רעבן, דער רבי וועט דיר געבן א ברכה. די רבי איז מיט דיר א שותף אין דעם הויז, אונז ווייס מיר, די רבי דער זעלבער בעל עבירה ווי דו, דער וויזשניצער רבי, מאטעלע באטעלע. כ'האב יעצט געזעהן אויכעט מ'געבט פאר די בהמות בשר וחלב, סא עס איז דא אזא פארמולע, איז זאגט מען זיי מ'טאר דאך נישט ווייל א בהמה איז שוין נתפטם מיט רוב פון איסור טאר מען דאך עס נישט נוצן, זאגן זיי די היתר איז אז ס'איז נישט א טו הונדערט און צוועלף דעגרי, ס'איז נישט אינגאנצן הייס ס'איז נאר אביסל הייס, רחמנא לצלן וואס מ'טוט מיט אונז. און איצעלע פּימפּ האָט אונדז געגעבן פֿאַר צוויי יאָר, אין גליקס, דאָס איז זײַן משפּחה, האָט ער אונדז געגעבן חמץ אין פּסח, פּרעצלס און די פּאַטעיטע-טשיפּס, און אונדז טראָסט מיר אים. איך פֿאַרשטיי נישט, ווי, האַו דיד הי געט סאָטש אַ פּאַוערפֿול נעים, אַז ער קען לאַכן גאָט אין פּנים און לאַכן די תּורה, און אין די פֿרומסטע קאָמיוניטי, און הי איז עקסעפּטעד? יעדער האט פאר אים מורא וואטס גאוינג אן, ער האט עפעס א ביקס? פאר דעס זעמער אונז, א באנטש מיט בהמות. דער מדרש זאגט אז זיי גייען א סטאדע מיט אקסן און איין מענטש פירט זיי. פרעגט דער מדרש, יעדער אקס קען דאך איבערקערן דעם מענטש, פארוואס לאזן זיי זיך? זאגט דער מדרש, דער אקס מיינט אז דער אקס אונטער אים שטופט אים, נישט אז דער מענטש שטופט אים. ווען ס'איז געווען ביי היטלער, מ'האט געפירט טויזענטער און מיליאנער אידן אין די געטאס און מ'האט זיי פארברענט, ס'האט דאך געקענט באפאלן די עס עס, נאר. ס'איז געווען א גזירה פון הימל און מ'האט געמיינט אז נישט דער עס עס שטופט, אז ס'איז געווען א מלאך וואס האט זיי געשטופט. די זעלבע דא אויכעט, ס'איז אנבעליוועבל וואס דא טוט זיך. און כ'האב אויך געוואלט זאגן, מ'האט מבטל געווען אזויפיל תורה פאר דעם גרויסן שייגעץ יצחק ראזענבערג, ווייסט וואס ס'איז געווען? מ'האט געברענגט אריין מ'זאל קומען מנחם אבל זיין די משפחה מיט אלעם, ס'איז זיך אזויפיל ביטול תורה. ס'איז אנבעליוועבל, פארוואס מעג מען עס? ווייל מ'האפט ער וועט געבן געלט? איך וויל זאגן זיינע קינדער מיט די אלמנה זאלסט נישט געבן פאר סאטמאר קיין פרוטה, ער איז געווען דער גאנצער חרבן מאכער פון די גאנצע מלחמה, שטאט'ס מ'זאל צוזאמשטעלן אין סאטמאר און וואוינען אינאיינעם איז ער געווען דער מחרחר ריבניק און זיי האבן אים נישט אפרישיעיט. נאר זיי האבן אים געשטעלט לעבן אויבערלענדער, דאס איז אזא עוולה געווען, ער האט נישט קיין מנוחה, נישט אויבערלענדער נאר יצחק, הי דאזנט בילאנג דער, ס'אזוי ווי איך וואלט אריינגעגאנגען היינט אין סאטמאר בית מדרש, יעדער וואלט געשריגן שייגעץ ארויס, אלע מלאכים שרייען אויף אים שייגעץ ארויס, מ'האט שוין געשטעלט א מצבה מאכן זיכער אז מ'האט אים נישט ארויסגעגראבן, און די זעלבע וויל איך זאגן פאר די אויבערלענדערס, מ'האט געשטעלט א מנוול לעבן דיין טאטן, ער זאל אויפהערן צו געבן געלט. עטס האטס געגעבן זעקס מיליאן דאלער פאר דיין טאטע איז אוועק, פייט פאר איט, בוי דיר אליינס א קהילה, דו האסט דאך צו טון מיט מערדערס און גענגסטערס. יעצט וויל איך זאגן נאך זייער א וויכטיגע זאך, ס'איז דא, איך האב ענק שוין געזאגט, דער חזר יצחק ראזענבערג האט זיך געמישט אין יעדע זאך ווי ער האט זיך נישט געדארפט מישן, איך האב ענק שוין געזאגט די מעשה, ער האט געזאגט ביים סיגוטער ווער ס'וויל זיך ענדזשויען דער זאל באצאלן די אכצן דאלער, איך האף אז ער ענדזשויט זיך יעצט גוט, צווישן די ריפטיידס, א נשמה פליעט ארום נאך ביי די ריפטיידס. ס'האבן מיך אפגעקאלט יעצט רבנים אז ס'איז אמת וואס כ'האב געזאגט, ער האט געלייגט זייער טונקלע טיילס מ'זאל נישט זעהן אז די ווייבלעך גייען מיט האר, מ'דארף קודם טשעקן זיינע טעכטער, קען זיין וועגן זיי האט ער געמאכט דאס גאנצע, ווייל ער האט איין טאכטער וואס איז געווען אן אשת איש און זי האט זיך פארכלאפעוועט און זי האט זיך גע'גט און זי האט חתונה געהאט, ס'איז גוט. ס'איז א ריכטיגע שטוב. איז למעשה האבן מיר געזאגט רבנים אז דאס וואסער איז זייער שמוציג, ס'איז דא פרעמדע פרויען וואס זיי קומען, נישט סאטמארערס, זיי עקלען זיך אריינצוגיין, זיי גייען אוועק, און נאכדעם די היימישע האבן א הנאה ווייל זיי ווייסן ס'איז זויבער די וואסער, נאר אזוי וועט מען נישט זען די ביי האר. יעצט אויסער דעם וואס ס'איז א שאלה פון חציצות מיט אלעם, איז דא נאך א פראבלעם אויך. געהערט. כ'האב אינסייד אינפארמעישן אז א גרויס טייל פון די אלע יונגע ווייבלעך גייען נישט מיט קיין ביי-האר. ניין, זיי האלטן די רבי גערעכט, ביי-האר איז וויי-האר, זיי גייען געהעריג מיט לאנגע האר, און דאס איז גורם ווייל מ'קען נישט זען אין די מקווה, און מ'האט מורא צו זאגן א ווארט, ווייל יעדער וועט דיך אוועקלויפן פון מקווה. מ'דארף צוזאמנעמען די יונגע ווייבלעך, מ'דארף צו זיי רעדן, דאס איז טהרת ישראל, צען פופצן יאר ארום וועסטו האבן א קאפ מיט ווייסע האר, דו'סט זיך אליין עקלען פון די האר, דו'סט עס אפשניידן גיכער. פאר ס'האט נאך אנגעהויבן א טשענס צו וואקסן, איז יעצט ווייל די אייבישטער וויל זעהן דיין ליבשאפט פאר די תורה און פאר הלכות נדה און פאר טהרת ישראל, פארדרייט ער דיר א קאפ ווי א משוגענער, איטס אנבעליוועבל, און קיינער נעמט נישט צוזאם דעם עולם, זאגט מיר א רב זאלסט וויסן נחום ס'איז געווען ביי מענדעלע חזיר מענדעלע ראבער איז געווען אן אסיפה בערך צוויי חדשים צוריק עפ ממש פאר פסח און מ'האט גערעדט פון די טונקעלע טיילס אז ס'איז א חורבן, מ'האט אויך גערעדט פון די גראוט.

פאר די גאנצע משפחה ראזענבערג, יצחק ראזענבערג וואלגערט זיך און ער דראפעט זיך צווישן די ריפטיידס, ער וועט קיינמאל נישט האבן קיין תיקון ווייל ער האט נישט געלאזט מען זאל בויען די מקווה ווי עס דארף צו זיין, ס'איז געווען מיטינגען איבער מיטינגען, נאר ער געט דאס געלט, האט אים דער אייבערשטער צוגענומען דאס געלט, נישט נאר האט דאס געלט צוגענומען, ער האט אים אויך צוגענומען. מען דארף איבערמאכן, ס'איז דא דארטן, כ'געדענק נישט וויפיל יענער רב האט מיר געזאגט, זעקס מקווה'ס צו אכט מקווה'ס, איך געדענק נישט, מען דארף אלע טיילס סטריפן, נישט אין איין טאג, יעדן טאג אן אנדערע מקווה, און אלעס אינאיינעם קאסט גארנישט. כ'געב אסאך קרעדיט פארן פאפא רב דעם היינטיגן, ר' יעקב חזקיה, מען האט געמאכט, איבערגעמאכט די. קוואל מקווה און מען האט געמאכט אזאלכע קריצן אין די סטעפס און איך האב געהאלטן אז ס'איז פסול. ס'איז דא אין דעם שיטות אבער דער ערוגת הבושם זאגט קלאר אז ס'איז נישט גוט. מען האט עס אריינגעלייגט, ס'קאסט צוואנציג אלפים און איך האב מעורר געווען. ער איז געגאנגען יעקב חזקי און ער האט אנגעפרעגט דעמאלטס דעם קיטשי פאפא רב פון מאנטריאל הרב ניימאן. האט הרב ניימאן אים געשריבן א תשובה קלאר אז ס'איז כשר און פארטיג. האב איך צוריקגעשריבן א תשובה, קוק אריין אין ערוגת הבושם זאגט ער אז ס'איז נישט כשר, האט ער געוואלט אנהייבן צו דרייען אז יענץ איז ווייל ס'איז א מי גשמים און די וואסער גייט דורך ווערט עס א בית קיבול, האב איך אים געזאגט באלאוני, ער רעדט בכלל נישט פון די מי גשמים, ער רעדט פון אשה לא תעמוד על כלי, נו, א רב זאל צוריקציען, קומט דאך משיח, דאס וועט נישט זיין. שטעל דיר פאר יעקב חזקי געגאנגען און ער האט געזאגט ער ברויך נישט אז נחום ראזנבערג זאל אים פסל'ען זיין מקווה, און ער האט ארויס געריסן די נייע געמאכטע מקווה און ער האט צוריק געלייגט נייע נאכאמאל, ס'האט אים געקאסט נאך פערציג אלפים, און גראדע האט ער געטון א חכמה נפלאה ווייל הרב הצדיק רבי אברהם לייטנער איך האב דאך אים אונטערן רוקן האב דאך אים צוגעשטעלט אז טאמער ר' חזקי העט נישט פאלגן העט מען ארויס גיין מיט א מלחמה, און ס'האט נישט אויסגעפעלט.

פלאר זאל זיין דעל טיילס בלאע, ס'זאל נישט האבן קיין בית קיבול אונטן, איך ווייס נאך נישט צו די טיילס האבן נישט קיין בית קיבול, איך בין זיכער איך האב נאך פראבלעמען אויך, איך ווייס נישט צו ס'איז נישט גלאזערנע טיילס, איז עס גאנצע ווערט אפגעהאלטן דורך א כלי זכוכית, די מקווה קען האבן א דין ווי א כלי זכוכית, ס'דא אזויפיל פראבלעמס דא, און אז מ'שטייט אויף די זכוכית איז עס א מקבל טומאה דרבנן, איך בין גארנישט זיכער, באט למעשה דאס בין איך זיכער אז ס'האט פראבלעמען. יעצט דארף מען מאכן די דעל טיילס, מען זאל זען ס'זאל נישט האבן אין די בעק גארנישט, און ביז צום גובה המים זאל אלעס זיין לייט בלו טיילס, און העכער דעם זאל עס זיין ווייסע טיילס, איך האב געמאכט צענדליגע אזאלעכע מקווה'ס, יעדער קען מיין ארבעט, מען דערקענט מיין מקווה. און מען זאל אויך האבן א ספאט לייט אדער

כ'האב געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע זאך, אין בית קויפמאן האט מען געמאכט א שיינעם דזשאב, מען האט געמאכט טירן מען זאל קענען אראפגיין, און אינעם צימער לערנט מען פאר, נאר ס'דא דארט איינער וואס ער לערנט פאר, איז דא איין פלאץ ווי מען קען ארויסלויפן, איז אריין אין בית מדרש, דארטן לייגט מען ארויף אזא שווערע באלט, אויף די טיר אז מ'זאל עס נישט קענען עפענען. יעצט קודם כל דארט איז נישט דא קיין טראפ לופט, דאס איז נישט געזעצליך, און מענטשן קענען זיך דערשטיקן, עלטערע אידן זיצן דארט, און נאכדעם בשעת ווען מ'לערנט פאר און ס'איז צוגעשפארט, טאמער געשעט חלילה א פייער, איז נישט דא ווי צו לויפן, און אין שול קען מען נישט אריינלויפן. דאס איז א סעיפטי פריקאושן, איך האלט אז קהל זאל אריינקוקן דערין, ווייל ביז איינער וועט געשעדיגט ווערן, עט זיין לאוסוטס, און נאכדעם ס'איז א שאד א אידישע נפש זאל געשעדיגט ווערן. יעצט פארוואס זאג איך קודם וועגן לאוסוטס? ווייל זיי גייט דאך נישט אן קיין אידיש נפש. מאלעסטינג איז אויך נאר וועגן דעם אפגעשטעלט געווארן ווייל זיי האבן מורא פאר לאוסוטס. זיי געלט דאס איז אזוי ווי מען האט געזאגט דויטשלאנד איבער אלעס, אזוי איז ביי זיי געלט איבער אלעס. שוין, יעצט לאמיר גיין ווייטער. נאך א וויכטיגע זאך וואס איך וויל זאגן. ס'איז געווען דא אין מעטראפאליטן עוועניו איז געווען א סווימינג פול ווי מען האט געלאזט אז צוויי שעה. א טאג צו צוויי מאל א וואך איז געווען נאן מיקסד סווימינג, מען האט נישט געדארפט גיין אינאיינעם מיט גוים, למעשה איז די וואך האט מען אויסגערופן דארטן אז דזשון דעם דרייצענטן גייט זיך אויפהער די סעגרעגעיטעד סווימינג אז ס'זאל זיין עקסטער מענער און פרויען, און מען האט געדאנקט, אזוי האט מיר איינער געזאגט וואס איז דארט א פרוי, מען האט געדאנקט דעם צדיק משה דוד נידערמאן אז ער האט געזאגט אז מען ברויך נישט האבן אז ס'זאל זיין סעגרעגעיטעד. קען זיין ער וויל גיין שווימען מיט אסאך וויליאמסבורגער פרויען, ווער ווייסט, איך בין שוין נישט באקאנט היינט אין גארנישט, אבער איך וויל ענק זאגן, דעי זענען געווען דעי פאלעטישענס וואס אונז האמיר פאר זיי געוואוט, דעי זענען דעי פאלעטישענס וואס זיי טוען אונז כלומרשט לוקינג עפטער אווער אינטרעסט, משה דוד נידריקמאן, דעם שייגעץ, אזוי האב איך געהערט, טאמער ס'איז אמת, משה דוד. ס'דא א ניגון וואס גייט אזוי, מי יי יי במים מי יי יי באש. דער אייבערשטער האט אסאך וועגן אראפצוברענגען אזאלעכע שקצים ווי דו האסט גענומען כלל ישראל האסטו אויספארקויפט און דו האסט דיר געגנב'עט געלטער געבויעט א הויז און ווער ווייסט וואס נאך דו האסט ס'איז אנבעליוועבל שייגעץ דו וואטש און סי וויאזוי דו עסט ענדן יעצט איז דא נאך א זאך ס'איז דא יעצט א וואוט וואס גייט קומען ס'איז דא א מאוומענט אז אזוי ווי א מענטש איז קראנק און ער פילט ער האט שוין נישט אויף וואס צו לעבן, סתם זיך צו פלאגן איז א שאד, וואס דארף ער זיך פלאגן, וואס דארף ער דאס לעבן, איז דער דאקטער העלפט דיר צו און ער געט דיר אדווייס און ער נעמט דיר צו דיין לעבן. יעצט ס'איז דא די פאליטישאנס וואס אונז האמיר געוואוט פאר זיי, זיי קענען זיך שלאגן קעגן דעם געזעץ ווייל א איד טאר דאס נישט טון, קודם א מענטש טאר זיך נישט מאבד עצמו לדעת זיין ווייל ער האט אביסל יסורים, און צווייטענס אז ס'וועט אריינגיין אין לאו איז ווער ס'וועט. זיין אביסל דיפרעסט, ער וועט זיך גיין נעמען דאס לעבן, וואס דארף ער דאס לעבן? ער וועט שרייען אזוי ווי ברסלב שרייט קצתי בחיי למה לי חיי, איז יעצט אז אונז האמיר דאך געהייסן מען זאל וועלן פאר די פאליטישאנס, נו אפשר קען מען האבן פון זיי א טובה אויך אמאל, צו זיי זענען נאר דא אז אונז זאמיר זיי טוהן א טובה זיי צו וואוטן אריין? יעצט, נישט נאר א איד טאר זיך נישט הרג'ענען, א מאבד עצמו לדעת אפילו ווען ער האט יסורים, נאר א גוי טאר זיך אויך נישט. יעצט אז אונז האמיר אים אריין געשטעלט דעם פאליטישן און ער וואוט פאר די מין רציחה, זעמער דאך אונז ידו כידי וידי כידו, דאס האט דאך די רבי געוויינט ביי די בחירות אין ארץ ישראל אז דו וואוטסט פאר אזא חבר הכנסת וואס ער זיצט און ער טוט מינות און ער איז עובר אויף די שלש שבועות, איז אזוי ווי דו טוסט עס. איז יעצט פארוואס קען נישט משה דוד נידערמאן נידריקמאן ערלעדיגן אז דער ווילימסבורגער סטעיט סענעטאר זאל וואוטן קעגן דעם געזעץ? יעצט דער ווילימסבורגער סטעיט סענעטאר האט דארט א גרויסן כח, ער איז פון די ראש המדברים. איך וויל נאר צולייגן זייער א וויכטיגע זאך, מען ווערט געוואויר אז דער הרב הגאון הצדיק נפתלי מאקלעוו, איך ווייס נישט פונקטליך ס'איז מאקלעוו יא יגיד עליו כ'געדענק שוין נישט, איינע פון די כישוף מקלו יגיד לו. מאקלעוו, עניוועי ער איז געווען אין ישיבה באר התורה אין בית וגן, און ס'הייסט זיין ישיבה איז געגרינדעט געווארן דורך איינעם גבריאל יוסף לעווי, וועגן דעם הייסט עס גיל, דאס איז די ראשי תיבות גבריאל יוסף לעווי, איך האב שוין גערעדט דערפון, יעצט ווערט מען געוואויר גאר נייע זאכן, וואס זענען די נייע זאכן? אז. ער האט א שווער וואס זיין שווער הייסט ר' אהרן פעלדמאן, ער איז דער הויפט פון ישיבה נר ישראל אויף באלטימאר. עטס געדענקטס אונז האמיר געהאט צו טון מיט נר ישראל אויף באלטימאר, ס'געווען דארט איינער ראביי וויינבערג וואס זיין זיידע האט געגרינדעט די ישיבה און דער אייניקל האט מטמא געווען א האלבע ישיבה, אז ס'איז געקומען איבערצונעמען האט מען אים געזאגט אז מ'וועט אים אויסצאלן און ער איז זיך אוועקגעגאנגען. עניוועי, יעצט דער ראש ישיבה, נישט דער משגיח, נאר דער ראש ישיבה גיל, גבריאל יוסף לעווי האט אריינגערופן בחורים און ער האט זיי געזאגט, איך ווארן ענק, עטס זאלטס וויסן, אויב די אלעגעישאנס זענען נישט אמת, איז עס לשון הרע וואס די תורה האט דאס גע'אסר'ט, און עטס זאלטס וויסן, ס'איז פשוט אז מ'טאר עס נישט זאגן, טאמער ס'איז אבער יא ריכטיג, דעמאלטס איז זיכער אז מ'טאר אויך נישט רעדן און מ'דארף שטיל שווייגן, ווייל אויף יעדע רגע וואס א מענטש האלט זיך דאס מויל איז ער זוכה צו אור הגנוז שאין כל מלאך ובריה יכולים לשער. דאס איז א מאמר פון ווילנער גאון. יעצט איז די פשט יעצט אזוי, ווען מעג מען יא רעדן דעמאלטס? האב איך שוין געזאגט, אמאל איז געווען א גענעראל מיט א סאלדאט, און ס'איז געווען איין בעט. זאגט דער גענעראל פארן סאלדאט, דו לייג דיך. זאגט ער, ניין, איך וויל דער גענעראל זאל זיך לייגן. זאגט ער, ווייסטו וואס? מ'וועט ווארפן א קוין. האט ער ארויפגעווארפן א קוין, און ער זאגט אזוי, אויב ס'וועט פאלן מיטן קאפ ארויף און. די בעק וועט פאלן אויף אראפ. ווייסט א קוין האט דאך צוויי זייטן. זאגט דער גענעראל, דעמטס וועל איך שלאפן אויפן בעט און דו שלאפן אונטערן בעט, און אויב ס'וועט פאלן מיטן קאפ אראפ און מיט די בעק ארויף, דעמטס וועסטו שלאפן אונטערן בעט און איך וועל שלאפן אויפן בעט. קיצור, א גאנצע נאכט ער קען נישט שלאפן און ברעכט זיך דעם קאפ, פרעגט אים דער גענעראל, פארוואס קענסטו נישט שלאפן? זאגט ער איך טריי אויסצורעכענען וויאזוי די מטבע וואלט געדארפט פאלן אז איך זאל קענען שלאפן אויפן בעט, האסט דאך געזאגט ביידע מאל די זעלבע זאך נאר האסט עס געזאגט אין ריווערס, די זעלבע דא אויכעט, טאמער ס'איז שקר איז עס חטא לשון הרע, און טאמער ס'איז אמת טאר מען אויך נישט רעדן דערפון, נו ווען זאל דער בחור און די אלע בחורים נעבעך ארויסקומען מיט די פרשה, סאו בקיצור ס'איז אלל אווער די זעלבע גארבידזש, און יעצט כ'האב הנאה מ'מישט אריין דא נר ישראל אז זיי האבן געליטן פון די חזירים, זיי האבן דעם אייגענעם ראש ישיבה'ס אייניקל אויסגעקויפט ער זאל נישט טארן האבן קיין דריסת רגל אין די ישיבה. ער האט אויכעט געזאגט, דער גיל, ער האט זיי געווארנט אז ווער ס'עט רעדן מיט די כלי התקשורת, דאס טייטש מיט די ראדיאס און די טעלעוויזשאנס, יעוף מהישיבה לאלתר, עט מען אים ארויסווארפן רייט אוועי פון די ישיבה. יעצט, כ'האב באקומען א ידיעה אז די ישיבה פארט אויף רעדער, די גאנצע ישיבה איז צוטראגן. דער מאקלוב קומט פון זייער א פראמינענט פעמילי, זייער א חשובע משפחה, און און צוויי פון זיינע קינדער האבן חתונה געהאט מיט אייניקלעך פון ר' חיים קניבסקי, יעצט אין צייטונג איז געשטאנען נאר איין קינד האט חתונה געהאט מיט אן אייניקל פון ר' קניבסקי, אבער עדי ראיה האבן געזאגט אז ס'איז שוין דא צוויי. יעצט גייען זיך אריינמישן אלע גדולי הדור, וואטש ווייל דא גייט זיין, דער אייבערשטער האט זיי אריינגעווארפן יעצט אזא באמבע פאר די גדולי הדור.

דרייט זיך און ס'פארט אויף רעדער, גאנץ בני ברק פארט יעצט אויף רעדער, עניוועי דאס איז נאכנישט די גאנצע זאך, ס'איז דא נאך א חסידות וואס ס'פארט יעצט אויף גלגלים גלגלים גלגלים, ס'איז מורא'דיג איך זאג ענק איטס אנבעליוועבל, כ'האב גערעדט אין מיין שיעור וועגן טשערנאבל קערנאבל קערנאבל שנאבל קארנאבל, פי סקווער פירט זיך עקזעקטלי אזוי ווי מ'האט זיך געפירט אין טשערנאבל.

ער איז ארומגערינגעלט מיט חזירים, איך האלט אז ער האט מיט זיינע גבאים אויכעט סעקשועל אפעירס, ווייל איט דאזענט סאונד אז א מענטש זאל בעקן חזירים ווען ער זעהט מען ברענגט אים אונטער זיין גאנצן הויף. עניוועי, דא איז געשען אזא מעשה, הערט א מעשה וואס איך גיי ענק פארציילן, איך וויל ענק זאגן, גלייבטס עס נישט ס'נישט אמת, ס'גיבט זיך נחום ראזענבערג, ער זיצט א גאנצע נאכט, חלומ'ט מעשות, און ער לייגט עס אן אויף וועמען ער וויל. ס'איז שקר וואס איך זאג. עניוועי, ס'איז דא א מענטש וואס ער איז א פארהייראטער מענטש, ער איז פֿיר און פֿופֿציק יאר אלט, מ'האט אים ארעסטעד ווייל ער האט געטרייט צו סנעפן פאטאס פון א קאפל וואס זיי האבן געהאט סעקס אין ניו דזשערסי אין א האטעל, זיי האבן געמעגט האבן, זיי האבן געדינגען אין א האטעל צימער, ס'איז אויף גראונד פלאר, און אזוי ווי ס'איז אויף גראונד פלאר איז ער געגאנגען און ער האט אוועקגערוקט די פירהאנג פון יענעמ'ס בעדרום, ליסען טו דיס, כ'האב געזען אויפן טעלעוויזשן דעם גאנצן האטעל מיט אלעם, ס'איז ממש, ס'איז א שרעק. דער רעפארטער וואס האט עס רעפארטעט האט נישט געקענט קומען צום ווארט, זי איז אזוי פארלוירן געווען אז זי אליינס האט נישט געקענט קומען צום ווארט. ס'איז נישט צום גלייבן וואס דא גייט פאר רבותי, אונז מאכן מיר א פינאמענעל דזשאב, איך זאג ענק, ס'איז אנבעליוועבל, הערטס אויס. הייסן הייסט ער נחמן בן פייגע, שיק מיר א לאטע, ס'איז נישט קיין נפקא מינה, אפילו א פרענקינע. עניוועי, ער איז פֿיר און פֿופֿציק יאר אלט, ער וואוינט אין סקווירא. שטיין שטייט אז ער וואוינט אין ספרינג וואלי, אבער אונז ווייס מיר ווער דאס איז. עניוועי, מען האט אים ארעסטעד אז ער האט געטרייט אוועקצורוקן א פירהאנג פון א האטעל און כאפן פיקטשערס פון א נאקעטע קאפל וואס זיי טוען וואס זיי האבן געמעגט טון. אנבעליוועבל. עניוועי, און ער האט א שווארצע מיני ווען, ער האט הצלה פלעיטס, כ'האב דאך ענק געזאגט, הצלה איז די גרעסטע נואפים און די גרעסטע קאווער אפס, עניוועי, און ער, זיי זאגן די פאליס אז ער האט שוין געטון אויף אסאך פלעצער די מינע קריימס, זיי האבן אים אויף די ליסטע, נאר יעצט האט מען אים געכאפט רעד הענדעד האט מען אים אויפגעפיקט, יעצט ווער איז דער נחמן? דער נחמן איז נישט מער נישט ווייניגער לא פחות ולא יותר. ווי דעם סקווערער רעבנס דרייווער, ער איז א ברודער פון הערשי ברייער, און ער, זאלט איר וויסן, איז דעם, ווען הערשי געפארן דעפאזיטן דעם רעבנס גע'גנב'עטע טשעקס אין שווייץ, האט מען אים גענוצט פאר א סובסטעטוט דרייווער. איר פארשטייט וואס דא טוט זיך? ער איז געווען די סעקאנד אין קאמענד, ער איז פון די הצלה, ער איז אלעס. ער האט א בארד, איר הערט ווי גדי בן סוסי מיט נחשון בן עמינדב אינאיינעם. און עטס ווילטס עפעס וויסן? ער האט א רויטע בארד. אזוי ווי דער סקווערע רעבע, דער חילוק איז נאר דער סקווערע רעבע איז שוין געווארן ווייס און ער האט נאך אזא רויטע בארד, ס'איז א שרעק. דער צייטונג שרייבט, גלייבטס נישט דעם צייטונג אויך נישט, ס'דאך אלץ ליגנט, עטס ווייסטס דאך קיינער טוט גארנישט, נחום ראזענבערג'ס פאנטאזיעס, זעט אויס אז דער צייטונג שרייבער, האט אויך אזא אזוי ווי איך פאנטאזיעס. שרייבט דער צייטונג אז ס'האט דארט געהאלטן אז ער האט אפילו געעפנט א פענסטער, איר הערט? ער האט געעפנט א פענסטער און ער האט אוועקגעריקט די קורטן און ער האט גענומען פיקטשערס אויף זיין סעלפאון פון דעם קאפל. יעצט איר רבנים האט איר א גרויסן פראבלעם מיט וואס? איר האט א פראבלעם מיטן סמארטפאון מיטן אייפאון? איך זעה אז מיט א רעגולער פאון קען מען אויך זינדיגן, איך האלט מ'דארף זאגן אז א פאון וואס ס'האט

צו איך זאל וויינען. יעצט ווען די חברה די וואס האבן געמאכט אינאיינעם דארטן וואס זיי האבן געטון אין האטעל האבן באמערקט אז ער האט אוועקגעריקט די פארהאנג און ער האט געכאפט פיקטשערס ס'איז אנבעליווע איר ווייסט איך גלייב אליין שוין נישט וואס איך זאג ער איז געגאנגען דער ברייער און ער איז אוועקגעלאפן מיט זיין שווארצע טאיאטע סיענע און זיי האבן באמערקט אז ער האט געהאט א ניו יארק וואלענטיר אמבולענס סערוויס לייסענס פלעיט אוי נחמן בן פייגע שיק אים א רפואה שלימה נעפה הערשבערג האט אויך געהאט ער האט געהאט ספעשל פלעיטס איך ווייס נאך נישט וואסער א מין ס'איז געווען און ער האט געהאט סיירינס מיט לייטס דאס איז סקווער די סקווער די אלע סקווערע דאס איז זייער ווינטש אין לעבן האבן סיירינס און לייטס אנבעליוועבל. יעצט פֿינף דרײַסיק נאכמיטאג מיטוואך, עטס ווייסט וואס דאס הייסט? דאס מיינט אז ס'איז געווען עוד היום גדול, איך ווייס נישט א מענטש האט געקענט טון אזא חזיריי, מילא טוט עס ביינאכט עוד היום גדול, פינף דרייסיג אפילו ביי אונז אין שול דאווענט מען נאכנישט קיין מנחה, עס זענען די ארבייטער פונעם האטעל געגאנגען רופן די פאליס, ווייל דער מענטש וואס איז געווען דארט אינעם צימער האט קאמפלעינט, און זיין קאמפלעין איז געווען אז ער האט געכאפט פיקטשערס פון אים און פון זיין ווייב, רחמנא לצלן. עניוועי, דער גאסט פונעם האטעל האט געזאגט כ'האב אים געזען אוועקפארן מיט דעם דארק קאלערד מיני ווען, און נאך האט מען אלעס געזען אויפן טעלעוויזשען, איך מיין זיי האבן דאך אזאלעכע קלאוזד סירקוט טעלעוויזשען, האט מען אלעס געזען, איך מיין מ'האט געזען ער איז עס מיט די קאר מיט אלעם. יעצט נאכדעם וואס מ'האט אים ארעסט האט מען אים געטשארדזשט מיט אינוועיזשען אוו פרייוועסי אז ער האט צוגענומען פרייוועסי פון מענטשען, און מ'האט אים ריליעסד אן היז אוין ריקאגניסענס, אדער ווייל סקווער האט קאנעקשאנס, אדער די קריים איז נישט אזוי גרויס, אבער דער חילול השם איז מורא'דיג. הי איז דיסקרייבד עז א מעריד מען הו דעליווערס בעווערידזשעס פאר א ליווינג. קאפס בעליוו הי מעי העוו קאמיטעד סימילער קריימס אין די פעסט. און דאס ליין איך דא פון די טמא'נע כלי, וואס די טמא'נע כלי ברענגט עס פונעם צייטונג פון אפסטעיט. רבותי אויב דאס איז אמת. איך וויל אייך זאגן, ס'איז ממש צו וויינען! ס'איז ממש צו וויינען! wow! און ער האט א בארד! איר הערט? נחשון בן עמינדב מיט גדי בן סוסי אינאיינעם האבן נישט געהאט אזא לאנגע בארד. שוין, עטס טוטס ענק נאך ארום שפילן! שפילטס ענק ארום קינדערלעך! שפילטס ענק ארום נחום ראזענבערג דער מנוול! וואס? נחום ראזענבערג דער מנוול? בהמות וואס עטס זענט? זאלי קאדער מנוול? ער איז געגאנגען אונטערשרייבן? די בהמה וואס ער איז. עניוועי, דעיס איז הערשי ברייער'ס ברודער, זעהט אויס אז דער טאטע האט געהאט אפאר חזירים נישט נאר איינע, און די מאמע זיין אויכעט, און הערשי ברייער לויט ווי איך הער איז ער נאך היינט אויפן פעיראל פונעם ווילידזש פאר דרײַ און פֿופֿציק טויזענט דאלער, מיט אזא פעיראל קען מען זיצן אין ארץ ישראל, שטייסט? עניוועי, דאס איז סקווירא, טשערנאבל, און די האול ניין יארדס. כ'האב אויך געוואלט ווארענען אויב ער דעליווערט סאדע. כ'האב געוואלט וויסן אז מ'לאט אים אריין אין הויז. ווי איינגעשטעלט די הויז איז, לאטס אים נישט מער דעליווערן קיין סאודע, ער זאל דעליווערן פאר גויים, טאמער וועט ער טאטשן א גוי צו מאכן א פיקטשער פון אונטערן גארמענט וועלן זיי אים איינזעצן, לאטס אים נישט אריין דארטן. שוין, יעצט גייען מיר ווייטער. יעצט איז זייער אינטערעסאנט, כ'האב באקומען א טעלעפאן קאל אז הערשי ברייער וואוינט אין בית שמש, און געס וואס ער איז עוסק פאר פרנסה, יו וואודענט בעליוו דיס, ער איז א קאר סערוויס. ס'איז דאך אזא מורא'דיג צושטעל פאר אים, אנבעליוועבל, ער דארף נאך קויפן די לייטס פונעם רעבין און זיי ארויפלייגן אויף זיין קאר, וועט עס זיין א סגולה. יעצט האט מען געהאט אן הדלקה און שוין, און סקווער איז שוין געווארן כשר, זיי האבן שוין געמאכט א הדלקה, איינמאל האבן זיי אנגעצינדן ראטענבערג און יעצט האבן זיי אנגעצינדן אביסל לעכט פאר רבי שמעון בן יוחאי, איך וויל עטס זאלט אויסהערן דעם שייגעץ, ווען איר הערט אים אויס קענט איר זעהן ווער ס'איז באקאנט אביסל אין נוסח, זעהט דאס איז א פאלש געוויינעכץ, דער איז אזא צו'חוש'טער משוגענער, איך וויל עטס זאלט אים אויסהערן.

נו, האט יעדער געהערט דעם משוגענעם? דאס איז פאלש. מ מ מ ווער ס'פארשטייט צו דעם זעט, דאס איז א פאלשער משוגענער. קודם גנב'עט ער דאס געלט פון די קינדער אז זיי זאלן נישט האבן קיין חינוך, און נאכדעם ברענט ער אפ א איד, ראטענבערג, און נאכדעם איז ער אליין געווען א, אין די יונגע יארן, א חזיר, א משכב זכר'ניק. און קוק וויאזוי ער זעהט אויס דער צודרייטער, און דאס האט טויזענטער מענטשן פאלאוערס. יעצט פארשטיי איך די גאנצע מחלוקת צווישן סקווער און צווישן ברסלב. זייער פשוט, לעיזער בערלאנד איז דער זעלבער חזיר און ער מאכט דעם זעלבן טעאטער שפיל, און דער סקווערער האט נישט געוואלט אז אן אנדערער זאל דאס מאכן. דעטס אלל איט איז. סאו דאס איז הערשי ברייער'ס ברודער, און אזוי זעהט אויס די גאנצע משפחה און גאנץ סקווירא. שוין, אזוי זאגט דוד המלך, לכל תכלה ראיתי קץ רחבה מצותך מאוד. ברוך השם ס'האט זיך א ריר געטאן מורא'דיג שטארק, ס'איז געווען אזויפיל קינדער וואס מ'האט זיי נעבעך געטאטשט אין בית שמש, אין מודיעין, און אין בני ברק, און דער עולם האט שוין אנגעהויבן צו זעהן אז די אלע רבנים, די וואס זיי זאגן אז מ'טאר נישט קומען צו די פאליס, דאס איז אלץ פול אף בעלאוני, אדער ווייסן זיי נישט וואס טוט זיך מיט זיך. אדער זענען זיי סתם חזירים אויכעט. סאו עניוועי, וואס דא איז געשען יעצט אז מען האט ארויסגעגעבן צעטלעך פאר אלע מיידלעך אין אלע בית יעקב'ס שטייט דא אזוי, הורים יקרים שלום וברכה, טייערע עלטערן שלום וברכה, בתכם ענקער טאכטער השתתפה היום בפעולה, מען האט געמאכט א נייע מאוומענט און די טאכטער האט זיך משתתף געווען מיט די פעולה בנושא, די נושא איז פון די פעולה כיצד נשמור על עצמינו, וויאזוי קען מען זיך אפהיטן אז מען זאל נישט אריינפאלן חלילה מטעם פראיעקט מוגנת? ס'איז דא אזא פראיעקט וואס דאס הייסט מוגנת, מען ארבעט שוין יארן אז דאס זאל דורך גיין, ווייל פארשטייסט דאך די רבנים די חזירים, איך ווייס נישט וויאזוי זיי ווערן אנגערופן, קאקארעליץ און די אלע, די וואס זיי ווילן באהאלטן די אלע זאכן, בקיצור האט מען געמאכט אן ארגענעזעישאן וואס הייסט מוגנת, מען לערנט מיט די קינדער, יו גאטע טאלק אפען, רבותי מען וואוינט אין א דזשאנגל דארף מען לערנען וויאזוי מען וואטשט זיך אז די בערן זאלן דיך נישט אויפעסן. עניוועי, דער מפעל איז דורך די עיריית מודיעין עלית, די עירייה האט עס געגרינדעט ווייל מ'האט אזויפיל כוחות אריינגעלייגט, איר ווייסט אין מודיעין עלית איז נישט געווען ממש קיין בתולות צו באקומען, ווען דער אייבישטער זאל היינט בויען דעם בית המקדש און ער זאל זאגן פארן כהן והוא אשה בבתוליה יקח דו גייסט זיין כהן גדול זוך א בתולה, איז אין בני ברק און אין מודיעין עלית און אינעם געהעריגן מודיעין און בית שמש און אין ביתר דארט וואלט ער נישט געקענט טרעפן א שידוך פארשטייט זיך אין ירושלים אין די היימישע געגענט אויך נישט, ס'איז א חורבן. עניוועי, מ'האט זיך אנגעהויבן צוזאמצוזעצן. יעצט זאגט ער דא אויפן בריוו אז דאס איז געקומען בשיתוף בית הספר. אז די בית הספר האט אויכעט משתף פעולה געווען, מען האט עס געמאכט אינאיינעם. יעצט, בפעולה זו למדה בתכם, אין די פעולה, אין די פעילות, מיינט אין די מאוומענט, האט ענקער טאכטער געלערנט כללי בטיחות, וויאזוי מ'איז פארזיכערט. קיבלו, כלים, זיי האבן באקומען אזאלעכע כלים, דאס מיינט אזאלעכע טולס, אזאלעכע מעטאדס, מעטאדן. למוגנות אישית, זאל זיך קענען אליינס פראטעקטן. פארשטייט זיך, כ'האב ענק געזאגט, מען דארף לערנען, די מיידלעך דארף אלעס לערנען, מען דארף לערנען וויאזוי מען זאל זיך פראטעקטן. אין פלארידע מעג יעדער האבן א גאן, ווייל עס איז נישט דא גענוג פאליס. און די לאו איז אז יעדער קען האבן א גאן. אין ניו יארק טאר מען נישט, אבער ליסען, עט קאמס ע טיים. ווי מ'איז אין א סכנה, מ'מוז טשענדזשען אסאך זאכן, נישט איך מיין צו זאגן מ'זאל האבן חלילה א גאן, נאר מ'האט געגעבן אזאלעכע אינסטרעמענטס וואס יו שוט בי עיבל טו טעיק דיז חזירים עוועי פראם יו. וכן אויך האט מען זיי אויסגעלערנט עידוד לשתף את ההורים בסודות אז זיי זאלן ארייננעמען די עלטערן, און מיט די סודות, טובים ולא טובים, ס'איז דא אמאל גוטע סודות, און ס'איז דא אמאל זייער נישט גוטע סודות, ואראה החשובים והעיקרים שבכללים, דאס זענען די עיקרים און די חשוב'סטע זאכן וואס מ'האט זיך געלערנט, נאמבער וואן, לא ללכת לשום מקום, מ'זאל נישט גיין צו קיין שום פלאץ בלי רשות של אבא ואמא, אן א רשות פון א טאטע און א מאמע, נאמבער טו, לא להיות לבד עם אף אחד, מ'זאל קיינמאל נישט זיין אליין מיט קיין שום מענטש,

נכנסת זאלסט זייער אובאכט געבן אין וועלעכן הויז דיין טאכטער גייט אלץ אריין. נאמבער דרײַ. הזכות די רעכט לשמור זיך אפצוהיטן, על מרחבו האישי אויף די פערזענדליכע ספעיס, הזכות די זכות די רעכט להגיד צו זאגן לא, ניין, איך וויל נישט. זיי האבן א רעכט זיך אפצוהיטן פערזענדליך, און זאלן קענען זאגן לא, ניין, איך וויל נישט. ולסמוך על הרגשותיו האישים, זאלן זיך פארלאזן אויף זייערע אייגענע גאט פילינג, דאס מיינט וויאזוי זיי שפירן, וויאזוי זיי פילן. של מתאים ולא מתאים, מתאים צו ס'איז פאסיג, אדער ס'איז חלילה פאר זיי נישט פאסיג. נאכדעם זאגט ער ווייטער דרך פעולה דו זאלסט אויסלערנען קודם לצעוק לא מען זאל שרייען נאו! כ'וויל נישט! און נאכדעם לרוץ לספר להורים שוין לויפן פארציילן פאר דעם יעצט התוכנית נבדקה. דער פלאן איז געווארן אדורכגעקוקט. על ידי המרא דאתרא הרב קעסלער שליטא המברך וואס ער בענטשט על חשיבותו ותועלת של התוכנית הזה. אויף די וויכטיגקייט און די נוצבארקייט פון דעם פלאן. ברכת השם ישמע צעקתנו ויעננו מנהלת בית הספר. מורא'דיג! איך זאג ענק רבותי, עטס זאלטס נעמען ענקער תורה און זאלטס עס אריינווארפן אין ים ווייל ס'וועט נישט גיין גוט. עניוועי, ס'איז שוין געווארן עמטליך. די עלטערן פון אלע תלמידות פון בית יעקב האבן דאס באקומען. כ'האב געוואלט אויך זאגן אז דאס צעטל איז ארומגעגאנגען אין אלע בית יעקב'ס אויך אין אלעד. כ'האב פארגעסן אז ווען דער כהן גדול זאל זוכן א ווייב אין אלעד וועט ער אויך נישט טרעפן א בתולה, ס'איז נעבן בני ברק. ס'איז אויך דא א פרוי אין ארץ ישראל, זי הייסט גליה סאבארסוב, זי האט שוין דעם צווייטן פילם וואס זי האט ארויסגעלייגט אז מען זאל אפהיטן די קינדער, ס'איז אויף עיברית, ס'איז מורא'דיג גוט, כ'האב ארויפגעלייגט דעם ערשטן און מענטשן זענען מורא'דיג. צופרידן און זי רעדט וויאזוי מען קען וויסן זיכער אז דיינע קינדער זענען אפגעהיטן און קיינער באדערט זיי נישט, ס'איז סאמטינג ספעשל. יעצט איז דא נאך איין זאך וואס איז ארויסגעקומען ס'איז זייער וויכטיג ס'הייסט. JOFA, יאפא, WEBINAR. וועבינאר, א וועבינאר מיינט אזוי ווי ס'איז דא א סעמינאר א סקול איז דא אויפן וועב אויך א סקול דאס הייסט וועבינאר. עס איז אויכעט א פרוי באט זי איז אויף ענגליש און זי רעדט אז פון די אלע קעמפס און די ישיבות וואס מען שלאפט איבער זומער וויאזוי מען זאל פריווענטן אז מען זאל נישט חלילה קענען טאטשן דיינע קינדער דארט נאך אז עטס גייטס אין סאטמארע קעמפ ביי דוד'ן אין קעמפ דארט איז דאך אלעס מותר לכתחילה ווייל זיין גאנצע משפחה זענען חזירים וואלנער מיט די גאנצע משפחת ראזענבערג. סאו וויל איך נאר זאגן אז דעי אלע וואס האבן נישט די טמא'נע כלי אדער אינטערנעט דעי פארלירן א גרויס חלק וויאזוי מען זאל פראטעקטן קינדער, איטס דזשאסט טו בעד אז עטס פאלגטס די רבנים, זיי מיינען נישט דיין גוטס זיי מיינען נאר אז ס'זאל נישט ארויסקומען זייער שייגעץ שטיק וואס זיי האבן געטוען אלע יארן, דעטס אלל דעי'ר היר פאר, סאו ווער ס'האט עס וואס זיי רופן דאס די טמא'נע כלי, און איך זאג דאס איז די ישועה פון כלל ישראל, ווער ס'האט עס. דער זאל עס געזונטערהייט נוצן זאלן ארויפגיין אויף NUCHEM דאט ארג, N אזוי ווי א נון, NUCHEM אזוי ווי א מעם, נחום, דאט ארג, ORG. דארטן וועט עטס טרעפן די גאנצע ווידיאו, עס קאסט מיך שעות און שעות עס אראפצונעמען, עס קאסט צו באקומען דעם פערמישן, אלעס קאסט. צייט מיט געלט מיט כח מיט מח, איך טו עס פאר א סערוויס פאר כלל ישראל, ווייל איך האלט אז ס'איז דא אזויפיל וויכטיגע זאכן וויאזוי מען דארף רעדן מיט די קינדער, און נאכדעם וויאזוי מען דארף רעדן מיט די הנהלה ווי דו שרייבסט איין דיין קינד, זאלסט פארשטיין גוט, פונקט אזוי ווי דו ווילסט דיין קינד זאל גיין אין די קעמפ, ווילן זיי אז דיינע קינדער זאלן קומען דארט, ווייל. איז דאך אנלי ביזנעס, איז במילא ביסטו אויף אזויפיל באלעבאס אזוי ווי דו צאלסט די ביל, אז דו זאלסט זאגן הער אויס, איך וויל וויסן ווער וועלן זיין די מנהלים, ווער וועלן זיין די מלמדים, ווער וועלן זיין די איגוד, ווער וועלן זיין די קאונסלערס, זייער אסאך קעמפס האבן זיך שוין געבויגן די לעצטע פאר יאר, און מען נעמט שוין נישט אריין קיין בחורים, און מען נעמט נאר אריין פארהייראטע אינגעלייט, נישט וואס עס איז מיט אסאך בעסער, עס איז מיט פינף פראצענט בעסער. ווייל ווען דער פארהייראטער יונגערמאן האט א תאווה צו א יונגל העלפט עס גארנישט אז ער האט א ווייב, און אויך אין די זעלבע צייט ווען זי איז נישט ריין, אז מען פארט צוויי חדשים אין קעמפ איז דאך איין חודש איז זי דאך נישט ריין, ווייל צוויי וואכן און צוויי וואכן און צוויי וואכן און צוויי וואכן, טא דעמאלטס ווען זי איז נישט ריין, העי, ער דארף ער דאך אויך עפעס האבן, סאו ענדשויט ער זיך ליידער מיט די קינדער, סאו דאונט טראסט עניבאדי באט. מען דארף אנזאגן די קינדער ס'איז מורא'דיג וויכטיג. איך האלט מען דארף פייטן אז יעדע קינד זאל האבן א פאון, נישט קיין סמארטפאון, אבער אז טאמער מען אטאקירט אים זאל ער קענען גראד קאלן ניין וואן וואן. און איך האלט עטס דארפטס בעטן א צעטל פון די קעמפ צו ס'איז דא א ווידיאו און צו ס'איז דא אין די שלאף צימערן, און ס'דארף שטיין אויף דעם צעטל אויסגענומען, מען דארף גיין צו א לויער און עס מאכן באם אז ס'וועט געשען אזוי ווי ס'איז געשען אין באבעווער קעמפ וואס מען האט באהאלטן די ווידיאו און מען האט עס אויסגעמעקט, זאל מען זיי מעגן סוען, עס איז נישט ריכטיג. ס'קומט א חזיר וואס ער טאר נישט זיך דרייען צווישן קינדער, און מ'האט אים געגעבן א דזשאב צו דרייוון א טראק ארומצוטראגן עסן, און ער איז אריין אין א שלאף צימער פארטאגס פאר צוויי יאר צוריק. די אלע זאכן זענען נישט עקסעפטעבל, און סלאולי דרייט זיך עס איבער, ווייל אפילו די קעמפ וואס האבן עס אויסגעמעקט זאלן פראבעבלי זיין אין פאר א ביג לאו סוט בקרוב עניוועי, צו ס'דויערט נאך א יאר צו נאך צוויי יאר, דאס קינד איז נאכנישט פעסט סטעטשוט אוו לימיטעישאנס, אונז גיימיר דאס נישט צולאזן, אונז צאלן מיר אים געלט. דער'ס נאו ריזען ער זאל טשעפען אונזערע קינדער. יעצט איך וויל זאגן זייער א וויכטיגע זאך, ס'איז דא א מעגעזין ס'קומט ארויס יעדע וואך ס'הייסט משפחה ס'איז אויף ענגליש ס'איז נישט די צייטונג ס'איז א מעגעזין, איז דא די וואך פרשת בהר א מורא'דיגן שיינעם ארטיקל, איך האב נישט ליב צו געבן עדווערטייזמענט מ'זאל קויפן זאכן ווייל דאס איז נישט מיין. מישן, נאר כ'האב עס דורך געליינט, איך ליין דאך די אלע זאכן, איך מוז דאך האבן וואס צו פארקויפן, שטעל דיר פאר איך זאל איין שיינעם טאג זאל איך זאגן רבותי די וואך האב איך גארנישט געליינט און כ'האב ענק נישט וואס צו פארקויפן, ס'איז נאר א דזשאוק וואס איך זאג, ווייל ס'איז ליידער דא אזויפיל צו פארקויפן, העלפט דערפון ווארף איך ארויס, עניוועי איז דאך דא א מורא'דיגע שיינע ארטיקל פארוואס אונזערע קינדער גייען ארויף אויף דראגס, און ס'איז אין דעם ארטיקל איז דא ווי אזוי מ'דערקענט אז די קינד איז אויף דראגס. דער אמת איז, כ'וואלט געדארפט פארליינען אין דעם גאנצן ארטיקל, נאר ער איז זעקס זיבן פעידזשעס לאנג, און אז כ'וועל אנהייבן פארצוליינען אלעס, וועט עס דויערן צען שעה, עט עס נימאס ווערן הערנדיג. כ'זאג פארן עולם, עס קאסט דאכצעך מיר פינף דאלער, ס'עט זיין די בעסטע פינף דאלער אינוועסטמענט דעט יו העוו עווער אינוועסטעד אין יור לייף. ער רעדט אזוי ווי איך רעד, ס'איז מיין שפראך, די אלע פארן שוין היינט אויף מיין באן, ווייל בעיסיקלי איך האב נישט מחדש געווען גארנישט. איך בין אויך נאר געגאנגען אין סקול, און איך האב געקוקט אויכעט וואס ס'טוט זיך ביי די גוים, ווייל איך האב געהאלטן אונז זעמער פונקט ככל הגוים בית ישראל, איך האב געהאלטן אונז זעמער פונקט אזוי משחת'דיג ווי דער גוי, אזויפיל גילוי עריות ווי דער גוי, אזויפיל דראגס ווי דער גוי, דאס וואס דו ביסט א איד און די תורה דארף דיך אויסאיידלען, דאס האסטו דאך קיינמאל נישט געלערנט. ווייל דער מלמד האט דיך געהאט ביזי דיך אנצוחזר'ן, פאר ווען האט ער געקענט מיט דיר לערנען? איז במילא אז ער האט נישט מיט דיר געלערנט, ביסטו געבליבן נעבעך אנגעחזר'ט. סאו אונז זעמיר גארנישט ווייניגער ווי דער גוי, אין כ'שטעל זיך, אונז זעמיר פונקט ווי דער גוי. זייערע סטאטיסטיקס אז איינס פון פינף יונגלעך זענען מאלעסטעד אדער גערעיפט, און אונז האמיר סטאטיסטיקס איינס פון צען מיידלעך, ביי זיי איז איינס פון פיר מיידלעך. סאו מיט דעם זעמיר יא אביסל בעסער ווי דער גוי, ווייל די אידישע טעכטער זענען נאכנישט אזוי הפקר. ווייטער. און אונז האמיר אבער א זאך וואס דאס איז אסאך העכער, זיי, זיי האבן נישט קיין מקווה, ביי אונז יעדעס יונגל, איך זאג עס נאכאמאל, יעדעס יונגל וואס איז געגאנגען אין מקווה בערך דריי אדער פיר אדער פינף יאר פון זיין לעבן, איז שוין געווארן ווי נישט וואס ערגעץ אדער א רובע אדער א נרבע אדער סתם הוצאת זרע לבטלה, עפעס איז שוין געווען מיט אים, אדער האט ער זיך אויסגעלערנט די אלע מעשי נבלה וויאזוי מען טוט עס און ער האט שוין אויסגעלערנט אנדערע. מיט דעם שטייען מיר אונז אסאך העכער פון דעם גוי. קומסט אריין אין א שול געסט א קוק אויפן עולם וועסטו וויסן נײַנציק פראצענט זענען געווארן שוין געטאטשט ווייל זיי זענען געגאנגען אין א מקווה און די אנדערע צען פראצענט האבן נישט געזען קיין מקווה. יעצט ווער ס'וויל נישט קויפן דעם מאגאזין משפחה, כ'האב עס ארויפגעלייגט אויף מיין וועבסייט און איר קענט עס ליינען. כ'האב ארויסגענומען אלע פעידזשעס און עס ארויפגעלייגט. איך פיל זיך יעצט אזוי ווי א איד וואס ער מאכט חתונה אייניקלעך. כ'האב אנגעהויבן די מלחמה. כ'האב נישט געוואוסט צו ס'עט מצליח זיין צו נישט, צו מ'עט מיך איבערפארן, צו מ'עט מיך ווארפן אונטערן באס צו אויפן באס. ס'איז יאר נישט געגאנגען, ס'איז געגאנגען צוריקצווועגס, ס'איז געווען אסאך אסאך כשלונות, ברוך השם, איטס היער, יעדער רעדט דערפון ענד איטס היר טו סטעי, און אלע צייטונגען וואס האבן אמאל מורא געהאט צו רעדן די זאכן, היינט זעען זיי ההכרח לא יגונה. רב הורוויץ פון מאנסי שרייבט וועגן דעם, יעדער שרייבט שוין היינט וואס גייט פאר מיט דראגס און מיט סעקס, איטס נאט א סיקרעט ענימאר, סאו א מענטש גייט חתונה האבן, מען ווייסט נישט צו ס'עט געלונגען דער שידוך צו נישט, צו ער עט האבן קינדער צו נישט, און וויאזוי ס'עט זיך אויסלאזן, איז באמת איז מען מקיים פריה ורביה נאר אז מען האט קינדער וואס זיי האבן קינדער, טאמער האט ער למשל א זון מיט א טאכטער און איינער פון זיי קענען נישט האבן קיין קינדער האט ער נישט מקיים געווען פריה ורביה, ס'איז א שיטה אין. שולחן ערוך אין אבן העזר איז על כל פנים, יעצט טאמער מאכט ער חתונה שוין די אייניקלעך זעהט ער דאך אז זיי האבן געהאט קינדער, די זעלבע פיל איך זיך אויך דא, ס'איז געווען א הולדה, ס'איז געבוירן, ס'איז אויפגעוואקסן, און קוק ווי מ'האלט היינט, דאס האט מציל געווען כלל ישראל ווארלד ווייד, נישט דא, אין די גאנצע וועלט, סוף העולם כולו עד סופו, און דער אייבערשטער זאל העלפן מען זאל קענען די מגיפה ארויסנעמען פון כלל ישראל, ווען ס'איז געווען די מגיפה פון עידס, די וועלט איז געווארן אויפגעשאקלט, גארנישט, מ'האט צוביסלעך געמישט געוויסע מעדעצינען, געוויסע אנטיביאטיקס, היינט ארייט מ'קען עס נאכנישט היילן, אבער מ'קען גאנץ באקוועם לעבן דערמיט, די זעלבע אויך, יעצט קען מען נאכנישט אויסראטן אלע חזירים, אבער מ'ווייסט וויאזוי צו לעבן דערמיט און מ'לאזט זיך נישט. ברוך השם, געלויבט ביסטו קודשא בריך הוא פאר די אלע שיינע מתנות וואס דו האסט אונז געגעבן, פאר כלל ישראל, יעדער האט זיך שוין צוגעשטעלט. יעצט דא, אין סאטמאר האט מען יעצט אנגעהויבן דעם אלטן אזיאטישן מארמאראשן וועג אז מען זאל הרג'נען דעם מעסענדזשער, דאס טייטש אזוי, דער הונט זעט מען שלאגט אים, מיינט ער אז די שטעקן שלאגט אים, ער כאפט נישט אז דא איז דא א מענטש וואס ער שלאגט אים, און אזוי ווי ער מיינט אז די שטעקן שלאגט אים, וויל ער בייסן דעם שטעקן, צוכאפן דעם שטעקן, נישט די שטעקן שלאגט. האבן זיך גענומען, זיי האבן זיך יעצט פארלייגט אויף טשענעל טוועלף, אז זיי זענען בייעס שמייעס איך פיר א מורא'דיגע מלחמה מ'זאל ארויסקומען אין אלע צייטונגען אז דאס איז דער וועג וואס זיי האבן געארבעט אלע יארן, דיפעימען, אומברענגען יעדן, דער צייטונג שרייבער איז דאך גארנישט שולדיג, מ'האט געכאפט א ווידיא, ס'איז נישט אז מ'האט זיך אנגעטשעפעט אזוי ווי אין טיסא עסלאר אז מ'האט געזאגט אז דער איד האט געהארגעט צו געשלאגן, ניין, ס'איז דא א ווידיא, די שאלה איז נאר עץ ווילט זאגן אז דאס איז נישט סעקס, דאס איז לאוו. און אונז האלט מיר ס'איז סעקס, און איך וויל דיך פרעגן א זאך, אויב אזוי איז דאך יעדער סעקס לאוו, עס קומט דאך נישט נאר מיט לאוו, איך מיין ווען מען רעיפט א מיידל און זי ווערט גערעיפט, צו ווען מען רעיפט א בחור און ער ווערט גערעיפט, אוודאי ער האט גארנישט דערפון, אבער דער וואס ער טוט עס טוט דאך עס אאוט אוו לאוו, ניין? תאווה און לאוו איז דאך די זעלבע, אהבה דוחקת את הבשר. פארשטייסט וואס דא גייט פאר? סאו דעיס קען מען אונז מער נישט צולאזן, נאו איטס נאט גאנא העפן ענימאר, די זעלבע האבן זיי דאך געטון מיט מיר אויכעט, זיי האבן זיך גענומען שלאגן מיט מיר, זיי האבן געזען אז זיי הייבן אן צו פארלירן, זענען זיי געקומען א נייע מעשה אז כ'האב שיקסעס אין אוקריינע, איך בין קיינמאל נישט געפארן מאכן מקווה'ס, בהמות וואס עטס זענטס. ענקערע מקווה'ס האב איך דאך אויכעט געמאכט, די בני יואל מקווה האב איך געמאכט פון עי טו זי, געקומען פארטאגס קיינער זאל נישט זעהן ווייל מען זאל עס נישט קענען שטערן, און ווען אהרן האט זיך נישט געקענט ענדיגן זיין מקווה ס'האט זיך געדויערט, יעדער האט געכאפט און גע'גנב'עט יעדער האט עס געוואלט טוהן קיינער האט נישט געוואוסט וואס צו טוהן ווייטער, בין איך געקומען צום כשר'ן האט מען מיך גערופן מ'האט געווארט אויף מיר, כ'פארשטיי בכלל נישט, איך האב נישט געמאכט קיין מקווה'ס? וואס עטץ דינייט סדרי בראשית? איך וועל זאגן אז ס'איז נישט געווען קיין סאטמאר רב אויף די וועלט. שוין, וועט מען דאס זאגן. ס'איז נישט געווען. ס'איז בהמות פון די גאס. דאס איז ענקער סיסטעם וויאזוי עטץ ארבעטס. נעמט עטץ דעם צייטונג שרייבער און עטץ באגראבטס אים. און איך גיי שלאגן זיך קעגן ענק אויף איר זייט. איי זי מיינט עס נישט ערנסט? עטץ מיינטס עס אויך נישט ערנסט. אבער עס מוז ארויסקומען. איינער זאל אונז טראגן דעם מעסעדזש פאר די גויים. אונז דארף מער העלפ. און איך וועל ענק זאגן דעם אמת, זי מיינט עס יא ערנסט ווייל זי האט. פארציילט אז זי האט געלערנט איר קינד און ער איז געגאנגען זיך לערנען שווים לעסענס האט זי אנגעזאגט אז קיינער טאר דיך נישט טאטשען, און די עף בי איי הערט עס און זיי וואטשען דאס יעצט, איך האב כ'גיי ארויף לייגען אויף ענגליש נאך א יו טוב אזוי ווי איך האב עס שוין איינס ארויף געלייגט און דער טיימס האט עס גענוצט און איך גיי מסביר זיין דאס איז כן בנות צלפחד דוברות, אזוי האט עטס געפירט אלע מלחמות, עטס האטס ארויסגעווארפן יעדן ערליכן איד פון שטאט, עטס האטס געטון וואס עטס האטס געוואלט, פארוואס מען האט אנגעהויבן צו דיפעימען מיט אריינשרייבן עטס האטס מענטשן מיט שיקן בריוון, שיקטס וויפיל עטס ווילטס מיט פאלשע נעמען, ס'וועט ענק גארנישט העלפן, די ווידיאו איז דא, און דעס זענט עטס גרויסע בהמות, איך האב געהאט א זיידן משה דוד, נידערמאן, דאס איז זיין זיידע אויכעט, זעמער סוף כל סוף קאזינס מיט דעם שייגעץ משה דוד וואס האט פארקויפט כלל ישראל. ער האט געהייסן רבי חיים יוסף פון קעברעלע, ער איז געווען א גרויסער ביזנעסמאן, קעברעלע איז געווען א דארף, עס איז געווען מעלק, עס איז געווען בהמות, עס איז געווען פלייש, עס איז געווען אלעס. ער איז געווען זייער א קלוגער איד און פלעגט זיך קומען מיט אים דורכרעדן פון די גאנצע שטאט. ויהי היום האט אים איינער געפרעגט, וויאזוי ביסטו אזא קלוגער איד, ער האט קיין קאורט קעיס נישט פארלוירן. פרעגט מען אים דאס קומט פון חכמה צו דו קויפסט אונטער דעם שופט, וויאזוי ביסטו אזוי געלונגען? זאגט ער ניין עס קומט נישט פון חכמה און עס קומט נישט אז איך קויף אונטער דעם שוחד, ס'קומט אז די מינוט וואס איך האלט אז איך בין נישט הונדערט פראצענט גערעכט גיי איך נישט אין קאורט, מאך איך א סעטעלמענט, פארשטייט זיך מען רעדט דא פון גוים, מען רעדט נישט ער איז געגאנגען אין קאורט מיט אידן חלילה, מען רעדט פון גוים, ער איז געווען א גרויסער ביזנעסמאן, זאגט ער טאמער האב איך איין הווא אמינא אז איך בין נישט הונדערט פראצענט גערעכט פארגלייך איך מיך, דאס זעלבע דא אויך. ווען עטץ האטס די פאליסי וואלט עטץ קיינמאל זיך נישט אנגענומען יעצט פאר עזריאל גליק'ס איידעם משה הערש קליין, פארוואס? ווייל עטץ מוזט פארשטיין, די ווידיאו איז דא, דו קענסט נישט דינייען, דו קענסט נאר זאגן אז די ווידיאו איז שקר, און אויף דעם האט מען שוין פאר די צייטונג און פאר די טעלעוויזשען האט עס גענומען האבן זיי דאס שוין מאמת געווען אז דאס איז א ריכטיגע ווידיאו, אויב נישט קען מען זיי צושפארן מיט ביליאנס אוו דאלערס לאוסוט, און זיי ווייסן וואס זיי טוען, זיי זענען נישט אינגאנצן קיין בהמות, און נישט מיטן רב. איז למעשה האט עטס געדארפט וויסן דא האט עטס א פראבלעם ווייל ס'איז דא א ווידיאו מאכטס א שווייג חבי כמעט רגע עד יעבור זעם לאזטס אדורך גיין דעם צארן ווארפטס דעם שייגעץ ארויס נעמטס אריין א נייעם און מ'האט געטוישט מענעדזשמענט דעטס איט כ'האב יעצט געליינט אז ס'איז געווען א גרויסע וואסער פארפלייצונג ביים איסט ריווער און ס'איז געווען NYU ניו יארק יוניווערסיטי איז געווען אינגאנצן געפלאדעט, מען האט אראפגענומען מענטשן פון די האספיטעלס מיט הארץ אטאקס, מען האט זיי געפירט ערגעץ אנדערש, אפאר זענען געשטארבן, די ערשטע זאך האבן זיי געזאגט זיי ווילן סעטלען מיט אלע מענטשן וואס האבן געהאט לאסעס, געלט, מאנעטערי, די צווייטע זאך האבן זיי געזאגט אז דער הויפט ענדזשעניר אים האט מען ארויסגעווארפן, איז געשטאנען אין צייטונג, אזוי געשטאנען, ס'האט אזוי מיטן ענדזשעניר אזוי ווי ס'האט צו טוהן מיטן צייטונג. עפעס צו טון מיטן ענדזשעניר, דער ענדזשעניר האט געקענט אפשטעלן די וואסערן, דאס קען דאך קיינער נישט אפשטעלן. נאר וואס, אזוי ווערט דער עולם אויפגעלעבט. און וואס האט מען געטון מיט דעם גרויסן ענדזשעניר? האט מען אים ארויסגעווארפן אין די גאס און ער האט דאך נישט קיין פרנסה? נא! מען האט אים געגעבן אן אנדערן דזשאב, דעטס אלל, און יעדער איז צופרידן. געדארפט נעמען דעם עזריאל גליק'ס איידעם משה הערש קליין און קודם געבן אים אן אנדערן דזשאב, ווער וואלט ווען געזען אז מ'טוט? אה יעצט האט עס מורא ס'וועט זיין א לאוסוט ווייל מ'געט אים אן אנדערן דזשאב הייסט עס אז עטס זענטס מודה געווען? זאגט מען ניין ס'איז דא א ליגעל צעטל וואס מ'שרייבט אונטער אז איך נעם אים טאקע ארויס נאר ווייל ס'איז דא פאבליק פרעשור אבער אונז האלט מיר נישט אז ס'איז אמת אדער אונז האלט מיר ס'איז זיידע ליבע. כ'האב געוואלט וויסן ווען א מיידל ווערט גערעיפט אין סאטמארער תלמוד תורה פון א לעסביען טיטשער אפשר הייסט דאס באבע ליבע? באבע ליבע! אנבעליוועבל וואס א בהמות איר זענט, באט עניוועי. עטס גייטס ענק שלאגן און עטס מאכטס ענק משוגע, קיינער האלט נישט עטס זענטס גערעכט, קיינער נישט, און ממילא פארט עטס נישט גוט ווייל מ'זעט עטס זענטס לאפסיידעט. שוין, דאס איז איין חלק פון די זאך, יעצט לאמיר צוגיין צו די אנדערע חלק, ס'איז דא דער צייטונג שרייבער פאר די ניו יארק טיימס בורגער, איך פייל יעצט א קלעים קעגן אים, קודם האט ער מיך גערופן מיסטער ראזענבערג און ער ריפערט צו אן אנדערן ארטיקל וואס. די ניו יארק טיימס האט געהאט צוויי דריי יאר צוריק ווען שניצלער האט געגאסן די בליטש, דארט שטייט ראביי נחום ראזענבערג, פלוצלינג האט ער צוגעגנב'ט מיין טייטל ראביי. ווען מען גיבט אריין אזא קאמפלעינט גייט ער זיך האבן צו לעקן ווייל ס'איז דא אזא באורד וואס דאס גייט דורך, כאטשיג ער איז א גרויסער מענטש, ער האט סיניאריטי, ער האט שוין געמאכט א בוק, איך ווייס אלעס. אבער ער גייט זיך אויסלערנען אזוי ווי אלע פאליס האבן זיך אויסגעלערנט, מיט חסידים טאר מען נישט האבן צו טון. איך האב געליינט יעצט אן ארטיקל האט איינער געשריבן א קאמענט שרייבט ער. צו באטאן די פאליס האבן זיי געדארפט אויסלערנען מיט די דזשאו בויס טאר מען נישט האבן צו טון ווייל זיי זענען די גרעסטע אויספארקויפערס ווען ס'קומט צו א פראבלעם פאר די איטאליענער לאזן זיי זיך שיסן זיי לאזן זיך לייגן אין דזשעיל דעי דאנט קעיר זיי האבן מורא פאר נאך א זאך זיי האבן מורא ווייל די אנדערע איטאליענער גייען זיי נאכדעם אריין ווארפן אין ים אריין מיט בוטס מיט צעמענט בוטס מיט צעמענט דאס איז וואס דא גייט פאר ביי אונז האט ער אומגעברענגט אפאר פאליס ווער קעירט אים די פאליס גייען נישט רעדן מער מיט אים. אונז האב מיר זיך דא אנגעארבעט אזא מין חורבן וואס איז נישט דא דאס גלייכן. סאו איך גיי יעצט אראפברענגען דעם בורגער. דער בורגער פון די ניו יארק טיימס וואס ער איז לאפסיידעט, ער האלט אז דאס איז נישט מער ווי זיידע ליב און ער נעמט זיך אן פאר אים, אזוי ווי יעצט ברענגטס אראפ טשענעל טוועלף גיי איך אראפברענגען דעם בורגער. ער האט גע'גנב'עט מיין טייטל ראביי. דאס טאר ער נישט טון. נאר וואס, די טיימס וועט עס פארעכטן און זיי וועלן מארגן צושרייבן ראביי. אבער נאו נאו נאו, איטס ראנג. דאס גייט אגענסט היז קרעדיביליטי. און נאכדעם. שרייבט ער די גאנצע צייט נישט ריכטיג. נאכדעם זאגט ער ער האט געוואלט רעדן מיט מיר, ווייל דזשורנאליזם גייט, דו טארסט נישט האבן פון איין זייט, מוזט ביידע צדדים הערן. שרייבט ער ער האט געוואלט רעדן מיט מיר, נאר ס'איז אים נישט אויסגעקומען צו רעדן מיט מיר, ווייל. איך האב נישט ריטורנד די קאל. דו חזיר ליגנער, ער האט מיך געקאלט. כ'האב פונקטליך ווען ער האט מיך געקאלט. ער האט געקאלט צען אינדערפרי אויף מיין האטליין טעלעפאן. דאס איז נישט די נומבער וואס די ניו יארק טיימס האט צו קאלן נחום ראזענבערג. נחום ראזענבערגן האבן זיי מיין נומבער, זיי האבן אלע מיינע נומבערס, און ווען זיי ברויכן מיך אויף אן ארטיקל ווייסן זיי ווי צו קאלן. אבער ווען זיי ברויכן מיך נישט פאר אן ארטיקל, און זיי ווילן נישט איך זאל זיין אינוואלווד, קאלן זיי מיך אויף מיין האטליין נומבער. זייער שיין פון אים. און דאס גייט יעצט ארויסקומען. איטס קאמינג אוט, קודם מאך איך א יוטוב און נאכדעם שיק איך א בריוו פאר זיינע בעלי בתים. דאס אלטע סאקמער אזיאטישע מרה שחורה'ס וואס עטס האטס קאנטראלירט די פרעס און עטס האטס דאס געטון און יענץ געטון, די זאכן גייען מער נישט ארבעטן און עטס גייטס ענק דאס אויסלערנען און די סונער יו לערן איט בעסער וועט עטס פארן. סאו עטס וועטס אראפברענגען טשענעל טוועלף און איך וועל אראפברענגען דעם טיימס. זאגטס דעם שרייבער ער זאל נישט זיין לאפסיידעד, ער נעמט זיך אן, ער האט געשריבן א שיין לאנג ארטיקל, פי אז דאס איז ממש, ער האט געפרעגט דעם מיט דעם מיט דעם מיט דעם מיט דעם, קוק איך אלעס וואס עס שטייט דארטן זענען נאכאמאל גליק, גליק גליק גליק גליק, גליק איז דאך זיין משפחה, דאס הייסט וועם האסטו געפרעגט? גיי ארויס אין די גאס דארטן און פרעג די פרויען וואס זיי זאגן איך וואלט קיינמאל מער נישט צוריק געשיקט מיין זון אין די תלמוד תורה, גיי קוק וואסערע חורבן ס'האט אנגעארבעט וואסערע א פחד ס'האט אנגעארבעט אזוי ווי מ'איז געגאנגען ביי היטלער'ן אין די אויווענס אין די גאז קאמערן, גאנצעטע באנען זענען געפארן, אזא פחד האבן די פרויען דארט צו שיקן אין דעם חדר, זיי ווייסן נאר נישט וואס צו טון, וואו מ'וועט זיי שיקן, נו מ'וועט די קהילה זיי אונטערברענגען, און זיי ווייסן קלאר שוין היינט, די עף בי איי ווייסט אז אהרן האט געהאלטן א דרשה וועם ס'געפעלט נישט זאל זיך גיין, אהרן, דאס האט היטלער געזאגט פאר דיין טאטן? מיט זיינע קינדער וואס ער האט געהאט פאר די קריג, און ער האט עס געזאגט פאר דיין זיידן, און ער האט עס געזאגט פאר זעקס מיליאן אידן, צווישן דעם איז געווען צוויי מיליאן קינדער, און אז דו נוצט זיין לשון טארסטו בכלל נישט זיין קרוב, דו דארפסט נעמען דעם בעדינג סוט וואס איז איבערגעבליבן דארטן פון דעם יצחק ראזענבערג, אויב ס'איז געווען א בעדינג סוט, ס'קען זיין ער איז געגאנגען אן א בעדינג סוט, ווי איינער זאגט מיר ער האט זיך דאך געדארפט טובל'ען האט ער דאך נישט געקענט גיין מיט א בעדינג סוט. געגאנגען לשם קדושה וטהרה, און ער איז געגאנגען אין א נוד ביטש, אזוי שטייט אז ס'איז געווען א נוד ביטש, און פארוואס איז ער דארט געגאנגען, ווייל ס'איז דא א ענין פון ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, האט ער געוואלט מאכן זיכער אז ער וועט נישט קוקן, זיך צוריקהאלטן, סא זאלסטו נעמען דעם בעדינג סוט אויב ס'איז דא, ווען נישט נעם זיינע אונטערהויזן, און גיי דארטן ביי דעם זעלבן וואסער און נעם דיך טובל'ען, וועסטו טון ווייניגער דעמעדזש פאר כלל ישראל וויפיל דו טוסט יעצט, דו ביסט א ציגיינער און א לאו לייף פון א משפחה פון. ציגיינערס, דיין טאטע איז געווען דער זעלבער ציגיינער, א היטלער געליטענער. דו גייסט זאגן מענטשן גיי ארויס, וועם ס'געפעלט נישט זאל זיך גיין, דו גיי ארויס. ס'איז דא איין פראבלעם וואס ער הייסט אהרן טייטלבוים און ער טעראריזירט א גאנצע שטאט. אז דו וועסט ארויסגיין וועסטו לאזן די גאנצע שטאט במנוחה. ס'האט דיך קיינער נישט געשטעלט נאר אפאר שקצים האבן געמאכט א וואוט פאר דיין טאטן. דיין טאטע האט זיי טעראריזירט און מ'האט אריינגענומען א חזיר האט מען ארויפגעזעצט אויפן סאטמארער רב שטול. אז דו ווילסט וויסן וואס דאס הייסט ואנכי הסתר אסתיר, אז דיין טאטע האט זיך נישט אפגעבריהט ווען ער האט זיך ארויפגעזעצט אויפן רבי'נס שטול, דאס הייסט ואנוכי הייסט ער, הייסט ער. מען קען שוין טוהן וואס מען וויל. איז איך ווייס אז ס'איז צוגעקומען שוין צו די פעדערל גאווערמענט, ער האט געזאגט זאלן זיך גיין, ס'איז שוין אין אלע צייטונגען אויכעט. ווער ביסטו? דאס האט זיך דאך דער אלטער סענטער פויער אויסגעלערנט. שוין ווערעמיגע קינדער פלוימען נישט די קינדער און פלוימען די ווערים און ווארפט ארויס טה טה טה. ווער איז ער געווען בכלל? סענדער דייטש מיט אפאר שקצים האבן געוואלט אז זאלן ווייטער קריגן זייער פעיראל טשעק, האבן זיי געזאגט מ'עט מאכן דעם סיגעט'ער. וואס וואלט דען געווען שלעכט ווען מ'נעמט אפאר רבנים, ר' יודל ראזנבערג האט דאס געשריגן, נעם אפאר רבנים, ס'זאל זיין אויף יעדע זאך א וואוט און זיי מחליט זיין. אויף וואס א סיגעט'ער זאל קומען פירן א טיש און יעדער סענטער מיט שמענטער, פלוימען, ווערעמיגע, יעדן הויז זאל מען צולייגן צען טויזנט דאלער פאר זיך אין טאש אריין, וואט א שעים, נאר גארנישט האט פארכאפט די מאכט, און אהרן זאגט. אז ווער ס'געפעלט נישט זאל ארויסגיין, און די גאווערמענט גייט זיך ארויפלייגן אויף דעם. קודם וועלן זיי קיין געלט נישט קענען געבן, און נאכדעם פאר אזאלכע ווערטער קען מען אים אויפפיקן. נאר דעמאלטס האט יאסל וואלדמאן געוואלט אז ס'זאל זיין אין קרית יואל, אז די רעבעצן זאל זיין די מלכה, און היינט האט ער נישט קיין אינטערעס, און עזריאל גליק איז דאך געווען זיין א ידיד ס'האט אים דעמאלטס צוגעהאלטן, העלפט ער יעצט צו אז דער חזיר זיין איידעם משה הערש קליין זאל בלייבן צו זיין מנהל פאר קינדער. איר ווייסט מיט וואסערע פחד די קינדער גייען? איר ווייסט מיט וואסערע פחד די עלטערן שיקן די קינדער? עניוועי, ס'פארט גוט. יעצט, ס'דא דער וויזשניץ ר' משה'לעס זון דארט אין ארץ ישראל, דער אפגעריסענער פערד הייסט ער ר' ישראל. קיצור, וואס איז געשען איז, מען האט צוזאמגענומען אלע סמארטפאונס אז מען זאל עס פארברענען פאר פסח, יעצט נאכדעם וואס מען האט צוזאמגענומען פאר ל"ג בעומר, האט מען געזאגט פארן וויזשניצער רבי'ן ארויס, זיי האבן צוזאמגענומען אלע פאונס, זיי האבן עס קיינמאל נישט פארברענט, זיי האבן ארויסגענומען יעדנ'ס פרייוועט אינפארמעישאן, זיי האבן געכאפט אפאר וואס האבן זיך געשריבן מיט מיידלעך און פרויען אויכעט, שאר, אבער יענע שרייען, אונז האמיר עס וועגן דעם אויפגעגעבן, ווייל אונז וויל מיר שוין נישט האבן צוטון מער מיט דעם זנות, יעצט אז דו האסט אונז מפרסם געווען, האסטו אונז באגראבן פאר גארנישט, און דאס וואס איך האב ענק אייביג געזאגט, זיי הייסן מען זאל מאכן כשר'ע פאונס, זיי לייגן דארט אריין באטענס און זיי ווייסן אלעס וואס דו טוסט. ס'האט זיך געפענט א נייע ישיבה וואס דאס הייסט יסוד לנצח. פאר מענטשן וואס האבן נישט קיין סמארטפאונס. כ'מיין אויכעט אוודאי וועסט אים צאלן א גוטע פרייז, און אויך אז די קינדער וועלן זיין מצויינים, ווען נישט וועט מען עס עניוועי ארויסווארפן. סאו ווארף נאכנישט ארויס דעם טעכנעלאגיע, ווייל קען זיין דו'סט בלייבן אן א תלמוד תורה און אן א טעכנעלאגיע. פארשטייסט? א נייע משוגעת אז די טעכנעלאגיע שטערט אזוי ווייט אז מ'מוז שוין האבן א נייע תלמוד תורה. זייער פיין, איך האב הנאה. די מיטינג איז פארגעקומען אין בית מדרש פון ישראל והזמנים. נאר כ'האב געוואלט נאך א זאך, אז דער סקולענער רבי, דאס איז זיין זון איידעם, ער איז איינער פון די פיהרערס, כ'האב געוואלט אז ער ווען ער פארט ארויס אין קאנטרי זאל ער אויכעט פארן נישט מיט די טעכנעלאגיע, ווייל די קאר איז דאך א טעכנעלאגיע, און ס'האט אויכעט די אלע געדזשעטס איז היינט קאמפיוטערייזד, סאו דאס איז אויך א חלק פון די טעכנעלאגיע, און זאלן זיך נעמען צוריק פארן מיט הארסעס און באגיס, דעטס איט, איך האלט אז די תלמוד תורה דארף אויפפיקן די קינדער מיט פערד און וואגן יעצט. ס'וועט זיין ווען. נשיאות הגאון הצדיק ר' שמעון ישראל וויינבערגער דיין ומורה צדק סולוקוקוקולען, ער איז א ספק חזר, כ'האב ענק שוין געזאגט, כ'ווייס נישט צו ער האט אפגע'חזר'ט דעם דזשאו דיענדזשעלא וואס האט זיך שפעטער נעבעך געהארגעט, און איז געשטארבן מיט שמוציגע טאטו'ס, מיט צלמים מיט אלעם, האט זיך געמוזט אפרייבן פארדעם מ'האט אים באגראבן. יענער געדענקט נישט, ס'איז געווען איינער פון די צוויי, זיי זענען געווען גראבע בערן ביידע ברידער, ער און דעם ראש הכולל אין סאטמאר דעם דיין וויינבערגער, ווייסט ער נישט פונקטליך צו ס'איז געווען דער ברודער צו דעם באט ער האט אים אפגע'חזר'ט אין די מקווה א לאנגע צייט, סאו ער איז אן אשם תלוי, אונז ווייסמיר נאך נישט פונקטליך זיין סטעטוס, צו ער האט עס געטון צו שלמה לייב וויינבערגער האט עס געטון. נאכדעם ווען ער וועט האבן גענוג געלט אפגע'גנב'עט וועט ער טון וואס זיין. שווער האט געטוהן מיט די מוסדות פון זיין טאטען אין ארץ ישראל מיט די סקולענער מוסדות, מ'האט זיי אלע אפגעשפארט און צוגע'גנב'עט דאס געלט, זיין אנדערער איידעם שטערן פון בני ברק האט געמאכט פון א בית יסומים תלמוד תורה א געהעריגע תלמוד תורה און האט די יסומים געשיקט לופטערן. נאכדעם איז דא איינער הרב הגאון יחיאל פריד, איך האף אז ס'איז נישט דער ר' מנשה פריד'ס זון, ווייל טאמער יא, זאלט איר וויסן ער איז א טאטעל סייקאו, א וועקאו, א סייקאו, א משוגענער. איך וויל נישט אריינגיין אין זיינע זאכן ווייל ער איז נישט, ער איז גארנישט, ער איז נישט מופיע. יעצט, דער אמת איז, סקולענער רבי האט געזאגט ער קען זאגן וועלכע קאפיטל תהילים מען זאל זאגן אז יענער זאל תשובה טוהן וואס ער האט מכשיל געווען א בחור מיט משכב זכר. כ'האב געוואלט וויסן אפשר האט סקולענער רבי א קאפיטל תהילים אז. איך ווייס, לאמיר זאגן אפאר קאפיטלעך, איינס איז אז די סמארטפאון זאל נישט ארבעטן, איך ווייס, אפשר איז דא א קאפיטל תהלים פאר דעם, אדער אפשר אז ס'זאל נישט ארויפקומען קיין שיקסעס נישט צניעות'דיג אנגעטון, אדער אפשר אז מען זעט די שיקסעס זאל מען נישט חלילה קריגן א קישוי מיט זרע לבטלה, איך ווייס נישט, מען דארף פרעגן דעם סקולענער רעבן זיין הדרכה און כאפטס אריין זייער שנעל, ווייל ער'ס איינגעפאקן און מוכן ביי די באן. שוין אן אלטער איד יעצט אין ארץ ישראל, איז ארויסגעגעבן בריוון פון הרב משה יודא לייב לאנדא אז חוצפא יסגי וואס איז געשען? איינער האט מפרסם געווען אין די צייטונג אז ס'איז דא אירועים בטעם המיוחד הרב לאנדא, ס'איז דא שמחות די ספעציעלן טעם און אונטער. דעם שטייט רב לאנדא. יעצט ס'שטייט נישט אז ס'איז כשר, בהכשר רב לאנדא, ס'שטייט נאר רב לאנדא. און אזוי האט ער אנגעהויבן צו פארקויפן זיינע עסן. בקיצור רב לאנדא האט יעצט ארויסגעגעבן א בריוו אז מ'זאל וויסן אז ער האט מיט דעם גארנישט, דאס איז א שטארקן זיוף וואס איינער טוט, און ס'איז נישט כשר דאס פלאץ. יעצט ס'איז דא א מורא'דיגע זאך וואס ס'ברעכט יעצט נייעס, ס'גייט ברעכן עטליכע גרויסע נייעסער, כ'קען נאכנישט רעדן דערפון ווייל איר ווייסט דאך, משבש. תהליכי חקירה, וואטעווער דעט מינס, איך ווייס אויך נישט וואס דאס מיינט, ניין ס'מיינט אז דאס זאגן וועט יענער קענען אנטלויפן, ס'איז דא פון דעם ראש ישיבה פון סלאבאדקע האט באקומען יעצט א גאנצן ביכל פון הונדערט בחורים וואס א ראש ישיבה פון בני ברק האט געטאטשט די בחורים און מ'איז געקומען צו אים צו קאמפלעינען, יעצט ווארט מען אויף פינס און נידלס אז דער ראש ישיבה פון סלאבאדקע זאל מכריע זיין פאר די בחורים צו זאלן גיין צו די פאליס, צו זאלן גיין צו א בית דין, און אויכעט וואס מען גייט טוהן ווייטער, אבער די פאליס ווייסט שוין פון דעם, און זיי האבן שוין געוויסע גביות עדות, הערסט אז דא גייט פלאצן נאך א באמבע, איך זע אז ליידער די אלע ישיבות האבן בכלל נישט געלערנט, ס'איז געווען געמאכט אז די ראש ישיבה זאל האבן פרי מיט, ס'איז אנבעליוועבל, איך זאג דיר, מען געט זיך א קוק אום, איינער האט מיך געפרעגט ווען דו האסט אנגעהויבן די מלחמה האסטו געוויסט אז ס'איז אזוי שכיח, זאג איך אים ניין, איך האב געהאלטן איינע פון הונדערט. איז אפשר געווארן געטאטשט ביי א ראש ישיבה, פרעגט ער נאך וואס ביסט אריין אין אזא בלוטיגע מלחמה, האב איך אים געזאגט איינע פון הונדערט איז צופיל, אונז זעמיר אידן, אונז קען מען דאס נישט עקסעפטן, היינט זעה איך אז ס'איז ממש אפשר איינע פון הונדערט וואס מ'האט נישט געטאטשט, און אויך קען זיין ווייל ער איז געווען א ראציג יונגל און ס'האט אים גערינען די ראץ פון די נאז און ער האט זיך באפישט אין די הויזן ממילא האט אים געשטינקען, ער האט געמאכט אמאל גדולים אויך, אזוי אז ס'האט. פון אים געשטינקען און דער ראש ישיבה האט זיך גע'עקלט פון אים, ווען נישט וואלט דער איינער אויכעט געווען א וויקטעם. יעצט ברוך מרדכי אקערמאן, א לאנגע יארן לאנגעדיגער באקאנטער נאמען אין סאטמאר, און יעצט עפעס ער די לעצטע פאר יאר טוט ער הייבערנעיטן אזוי ווי די בערן, ער שלאפט. יעצט האט ער עפעס געזאגט א דרשה אז ס'איז א חילול השם אז מ'האט געלייגט דעם יצחק ראזענבערג לעבן דעם רעבן ז"ל, ס'איז געווען שטיל אין א בית מדרש, ער האט גערעדט פאר מעריב. צו נאך מעריב, יעצט איז עס ארויף געגאנגען אויפן טעלעוויזשען, די עף בי איי וואטשט וואס דא גייט פאר, דאס איז ארגער ווי סטאלין אין רוסלאנד אין ניינטין טוירטי, יעצט כ'האב ענק געזאגט אז מען לייגט אריין כוחות אז מען זאל פעסן א נייע ביל קעגן די פעדעפיילס, און כ'האב געליינט היינט אז אין סענעט איז עס שוין דורך, עס דארף נאר דורך גיין די אסעמבלי, עס גייט זיין אסאך נייע טשעינדזשעס, דעטס איט. ארץ. מען קען זיך נישט לאזן פון די חזירים, און אונז וועל מיר זיך נישט לאזן בלי נדר, און אויב ס'וועט קאסטן נאך צו שלאגן וועט מען זיך שלאגן, כ'האב ענק שוין געזאגט, איך האלט אז די אלע חזירים טאר נישט לייגן קיינעם ד' אמות לעבן זיי, ווייל איך האלט אז אין קבר קענען זיי נאך אריינקריכן צום שכן מיט די הענט. איך האלט אז די גאווערמענט דארף פעסן געזעצן אז נאכן טויט אויב מען זעט א נפטר קריכט אריין צום שכן וואס מען דארף אים דעמאלטס טוהן. איינער קאלט אפ און פרעגט. צו גרענדפאדער לאוו, זיידע ליבע, איז נאר ווען מ'האט א ווייסע בארד, צו מיט א שווארצע בארד קען מען אויך געבן זיידע ליבע. יעצט איז דא נאך א זאך. ס'גייט יעצט דורך א ביל אין אלבעני אז ישיבות זאלן זיין ריקווייערט צו זיין א מענדעטארי רעפארטער. פרייוועט סקולס אלע מוזן זיין מענדעטארי רעפארטערס. אז ס'געשעהט עפעס מוזן זיי אלעס רעפארטן. ס'הייבט זיך אן צוביסלעך. יעצט איז דא אין די לעיקוואוד סקופ א גאנצע מעשה. אז מען זוכט א דרייווער פון א קאר האט א קאר סערוויס וואס ער האט זיך עקספאוזד נאקעט פאר א פרומע פרוי און א טאכטער. וואס איך וויל פון דעם זאגן איז, ווייסט נישט וועם דו נעמסט אריין אין דיין קאר און דו ווייסט נישט מיט וועם דו זעצט דיך אריין אפילו דו ביסט נישט גערעיפט. איר ווייסט וואסערא טראמא דאס האט געמאכט פאר די מאמע מיט די טאכטער? די טאכטער איז א יונג מיידל. סאו מען דארף אנהייבן צו טון צו די זאך רבותי, פארגעסטס די סמארט פאונס, דאס איז נישט אונזער פראבלעם. יעצט איז געווען א גרויסע אסיפה וועגן וישמרך בבנות, מען דארף אפהיטן די טעכטער, און דער ראש המדברים איז געווען דארטן דער כץ דער דושינסקי, דער וואס איז מחלל שבת פאר יעדן זומער ער בויט. צו איבער די באנגעלאוס ווייל ס'הפסד מרובה, און אמאל האב איך געזען דארטן זיצט אויבן אדער ס'איז געווען זושע כץ אדער זיין ברודער חיים דוד כץ. אויב ס'איז זושע כץ דארף מען מאכן נאך א ארגענעזעישן יברכך השם בבנים ווייל ער איז מטמא די קינדער זומער אין קעמפ, סאו בבנות איז נישט גענוג מען דארף מאכן בבנים אויכעט. און נאכדעם זאליק האט דאך געווען דער גאנצער אנפירער א איד וואס ער. ער טוט נישט גורס זיין תורת משה, ער גייט צו ערכאות, ער טוט וואס ער וויל, און יעצט האט ער א פראבלעם רבותי מיט די טעכטער, ער האט א פראבלעם, אנבעליוועבל. אז זייערע מנוולים אז זיי פארקויפן אידישקייט. יעצט איז דא נאך א וויכטיגע זאך, איינער שיקט מיר אריין אויף א מעסעדזש, איך לייג עס נישט ארויף, ווייל ער האט עס אריינגעשיקט אזוי אז מ'זאל נישט כאפן ווער ס'איז, ווייסט ער האט זיך פארטוישט דעם קול אביסל, סא איך גיי נישט ארויפלייגן. ער זאגט מיר אז ער קען דעם טשערנאבעל רב אין בני ברק, אז אויב ער האט געזאגט מ'זאל בעקן דעם קנאפל מאכער וואס איז אנטלאפן אויף לונדון, ער איז מברר אלע זיינע זאכן פונקטליך. כ'האב געוואלט נאך זאגן, ער איז אזוי מברר ווי פייוויש מענדלאוויטש האט געהאט א מוסד אין בארדיטשוב און ער האט אים געבעקט. און האט אפילו געזאגט ער זאל זיין ביזנעס דא אין ניו יארק שטעלן אויפן בארדיטשובער'ס נאמען, און דער בארדיטשובער וועט פירן דעם מוסד, און דערווייל דאס איז געווען א פלאץ פון זנות, יענקי דאסקאל איז געפארן דארטן זוכן פלייש, א חאזעריי געווען, ס'איז געווען חילול שבת, איך האב געהאט די זכות אז איך האב עס אפגעשפארט ברוך השם, נישט נאר כ'האב נישט געבויעט די מקווה, כ'האב עס אפגעשפארט. עניוועי, אבער לאמיר גיין ווייטער, זאגט ער אז טשערנאבלער רב איז אלעס מברר, און ער האט זיכער מברר געווען פונקטליך אז קנעפל מאכער האט גארנישט געטאטשט קיינעם, ס'איז געווען סתם אלעגעישאנס, יעצט איך וויל דיר זאגן עפעס, איך בין אויך מסכים ס'איז געווען אלעגעישאנס, איך האלט אז קנעפל מאכער האט קיינעם נישט געטאטשט, איך האלט נחמיה וועבערמאן האט אויך קיינעם נישט געטאטשט. דו ווייסט דאך מיין שיטה, מיין שיטה איז אז דאס איז סתם א משוגענער נחום ראזענבערג וואס ער רעדט יעדן איין אז מ'טאטשט, קיינער טאטשט נישט. ס'איז אפילו אן עקל צו טאטשן א יונגל, איך זאג אייביג, טאטשט א יונגל ביים אחור, ער איז אפילו נישט געהעריג אפגעווישט פון די גדולים, ווי קענסטו דארט אריינשטופן דיין אות ברית קודש, צו דיין ערווה, וואטעווער יו וואנט טו קאל איט. למעשה דאס איז מיינע פאנטאזיעס, ס'איז אמת. נאר איך וויל דיר פארציילן וויאזוי ס'איז צוגעגאנגען די גאנצע פרשה, און דו וועסט מיר זאגן צו ס'איז אמת צו נישט. מיט א כ'ווייס נישט מסתמא פינף זעקס יאר צוריק האב איך געזאגט א שטארקע דרשה אין צפת, טאקע דארט אין צפת ווי איך בין געווען פאר א יאר ראש השנה יום כיפור, אין דעם זעלבן בית מדרש ביי משה ערנסטער האב איך געזאגט א דרשה וועגן הגנת ילדים, ס'איז ר' משה'ס בית מדרש אבער ס'איז געווען די רב, ער איז געווען ער איז נישט געווען באלעבאס, איך האב באקומען פון די רבנות א רשות אז איך מעג דארט רעדן, ס'איז נישט וויכטיג, כ'האב געהאלטן אינמיטן רעדן, כ'האב אלעס געזאגט. כ'האב געזאגט, טאטעס גייטס אהיים רעדטס מיט די קינדער וואס דאס הייסט סעקשועל אביוז, און נאכדעם נאך א דריי פיר טאג געסטו א פרעג טון, ביי די וועי איז עניבאדי באדערינג יו אר האנטינג אפטער יו? הערסט זיי זענען געווען אזוי אינטוזיעסטיק די ספרדים אז דעם נעקסטן אינדערפרי זענען געקומען פערציג קינדער געזאגט ארבעים ארבעים שנה אקוט בדור פערציג קינדער זענען געקומען זאגן אז קנעפל מאכער טאטשט זיי, בקיצור. זענען אנגעקומען מיט די טאטעס און מיט די מאמעס, האב איך געזאגט גייטס אריין צו קעניג, רב אלעזר קעניג הייסט ער דאכט זיך מיר, צו דעם שייגעץ גייטס אריין זען וואס דא גייט פאר, און זיי האבן געשריגן, אונז וואלט בעסער געווען ווען אונז בלייב מיר ווען גוים גמורים און נישט קיין בעלי תשובה'ס, ווייל אין די גוי'שע שולעס טאטשט מען נישט די קינדער. ס'איז דא א קאנטראל אויף דעם? האט ער געזאגט, ס'איז נישט אמת, ס'איז ליגנט, ווייסט, ער האט צוויי זין אויכעט גרויסע שקצים, זיי האבן פראבירט מיר צו צודרייען דעם עולם, האב איך זיי געזאגט גיי שוין, לויף יעצט צו די טעלעוויזשען, כ'האב זיי געגעבן ווי צו גיין, זיי זענען געקומען, און זיי קומען אריין צו לוזער קעניג, וואס גייט דא פאר, כ'האב געמיינט אז איטס קדושה טהרה, זאגט ער, השמים נופלים עלי, דער הימל פאלט אראפ אויף מיר, כ'האב קיינמאל נישט געוואוסט, מיט אזא ערנסטן פנים, אזא, ווייסט, אזא ריכטיגער ליגנער. נעמען זיי זיך שרייען אתה שקרן, אונז האמיר דיר שוין געזאגט א יאר צוריק און צוויי יאר צוריק און נאמער רופט זיך אן אנדערע טאטע איך האב דיר אויך געזאגט און מיין קינד איז אהיימגעקומען פגוע סאו האסטו יעצט א פראבלעם אז דער טשערנאבעל רבי האט עס מברר געווען, well איך האב עס אויך מברר געווען. איך בין דער עדות פירסט הענד ווי עס איז געקומען פערציג קינדער און איך האב אויסגעהערט וואס זיי האבן געזאגט אויכעט און דאס וויל איך נישט ארויפלייגן ווייל ווען איך לייג עס ארויף דארף איך טאקע צושפארן אזא חזק געווען פוי! שפעטער האט מען זיך אריינגעטוהן אינעם נושא. איז זיין טאטע געווען, קנעפלמאכער'ס טאטע איז געווען אין קוממיות דער פרינציפעל, דער מנהל, און ער האט פארציילט אז דער שמשון וואלצער, ער איז געווען דער וואס האט אפגע'חזר'ט גאנץ קוממיות, און ס'איז אפילו דא מיידלעך וואס ער האט דארט אנגע'חזר'ט, און ממילא האט קנעפלמאכער דער יונגער וואס ער איז געווען אין צפת געטענה'ט ער איז א וויקטעם, נאר ער האט געזען ס'וועט נישט העלפן די אלע קונצן, און דער קעניג דער האט מיך אריינגערופן, ער האט מיר אנגעהויבן מסביר זיין, ר' נחמן דער רבי זאג איך אים, לאמיך דיר זאגן איין זאך. ווילאנג דו פירסט דיך על פי תורה איז פאפא רב אויך א רבי, ברויך איך נישט ר' נחמן, און אויב דו פירסט דיך שלא על פי תורה איז דער גאנצער ר' נחמן גאר נישט ווערט. און ס'האט אים זייער פארדראסן, ווייל ער האט געוואוסט איך האב געבויט די מקווה אין אומאן, ער האט מיך געקענט פאר אן אישיות, פאר א פרעזענטליכע מענטש, האב איך אים געזאגט איך בין נישט קיין ברסלב'ער חסיד. איך בין א חסיד פון אפהיטן קינדער, דאס איבעריגע אינטערעסירט מיך גארנישט, יא צען קאפיטלעך, נישט צען קאפיטלעך, כ'האב אים דעמאלטס געזאגט, ווען איינער זאגט גארנישט קיינמאל אין זיין לעבן אפילו איין קאפיטל תהילים נישט, און ער דאווענט נישט איין ווארט, טאמער האט ער קיינמאל אבער נישט געטאטשט א קינד, האט ער א גרעסערן שכר אין עולם הבא ווי אלע רבנים און און אלע רעבעס, זיי האבן געדאווענט, געזאגט צען קאפיטלעך תהילים און פופציג קאפיטלעך תהילים, און זיי האבן אפגעהארגעט א גאנצן דור פון די יוגנט. ניק. עניוועי, ס'איז געווען צווישן אונז גרויסע מלחמות, ווייל איך האב אים אליינס אויך געהאלפן מאכן זיין מקווה. ס'איז געווען דארט איינער, מאן האט ער געהייסן, איך מיין חיים מאן. איך האב אים געהאלפן, איך בין געקומען כסדר, איך האב מסביר געווען, ער האט פארשטאנען אלעס. ווען הרב הגאון ר' מאיר בראנדסדארפער איז געקומען באקוקן וואס מ'האט דארט געטון, זאגט ער פאר דעם חיים מאן, דו האסט דעם מקווה נישט געבויעט? זאגט ער אים, אוודאי נישט, נחום ראזענבערג האט עס געבויעט, איך בין נאר דער וואס ער טוט וואס ער הייסט. זאגט ער, איך האב דערקענט, די מקווה איז צו כשר אז דו זאלסט עס קענען בויען ביים ערשטן מאל אזא מקווה. סאו דעמאלטס. האט דער ר' לוזער קעניג מנתק געווען די קשרים פון מאן, דארף ער שוין נישט האבן קיין קשר מיט מיך אויך נישט. חיים מאן איז שוין געשטארבן, איך ווייס נישט וויאזוי מען פירט עס היינט, איך קען מיך שוין נישט אויס גארנישט, דאס אלעס קומט אויס ווייל אז מען פירט א מלחמה מיט די קינדער ליידט יעדער ארום און ארום. סאו זאגסטו מיר יעצט אז דער טשערנאבלעך קנאבלעך רבי, דו ווייסט איך וויל דיר זאגן איך. איך האב קיינמאל נישט געוויסט צי דער סקווער איז דאך א פארקרימטער קאפ א משוגענער א צעדרייטער האט אראפגעפירט די אידן פון אידישקייט די גרעסטע מנוולות און זנות איז דארט געווען כ'האב קיינמאל נישט געוויסט צו דאס איז זיין שייגעץ שטיק צו דאס ציעט זיך נאך צו אויף טשערנאבל ווייל ער זאגט דאך ער גייט אלעס אויפן וועג פון טשערנאבל דער טשערנאבלער רבי זאל זאגן אז ס'איז נישט אמת און ער זאל זאגן מ'זאל בעקן דעם קנעפל מאכער און מ'זאל אים געבן פרנסה ער זאל זיין א מענטאר פאר קינדער שוואכע קינדער אוי דאס איז ווערי ווערי בעד נוז. און איך בין מחויב יענעם צו ענטפערן ווייל ער מיינט דאך טאקע אז טשערנאבלער רבי האט מברר געווען. איך וויל דיר אויך זאגן א סוד, א סוד, זאלסט דאך וויסן וויאזוי דאס גייט. ווען ביסט געקומען פרעגן אינעם סאטמאר רב אז דו ווילסט פארן אויף ארץ ישראל, צו דו ווילסט גיין צום כותל, איז פאר דו האסט נאך אנגעהויבן צו פאר א שידוך צו פאר וואט די ענפער איז געווען ניין. דער רבי האט געוואלט מרחק זיין דעם עולם פון די איידיע פון נישט צו זיין פארכאפט אין ציונות, איז די ענפער איז געווען ניין. האסט נישט געקענט פרעגן דעם סאטמאר רב אז דו ווילסט פארן אויף ארץ ישראל. די זעלבע זאלסטו וויסן מען קען. להבדל אלף אלפי הבדלות בין טומאה לטהרה, מען קען נישט פרעגן א רב אז מען זאל גיין צו די פאליס אדער מען זאל ריפארטן סעקשועל אביוז, ווייל די ענפער איז קודם ניין. פארוואס? פארווען? קודם ניין. נו מען הייבט אן מסביר צו זיין אז מען רעדט פון א גוי, אה דארטן איז שוין אנדערש. דאס זאלסטו פארשטיין. סאו דו זאגסט ער האט עס מברר געווען נאך די הנחה אז מען טאר נישט גיין צו די פאליס האט ער עס מברר געווען פארדעם האט ער עס נישט מברר געווען די רבנים זענען אינפלוענסד א שייגעץ שטיק מען זאל אנהאלטן ווייל זיי לעבן פון דעם און זיי טוען עס אויך זיי האבן גארנישט פיינט וואס אונז האמיר ליב איז במילא ווען דו זאגסט א רב האט מברר געווען ער האט גארנישט קיינמאל מברר געווען ספעשעלי נישט ביי סעקשועל אביוז זיי נישט מברר גארנישט ווער ס'געט די געלט פאר זיי דאס איז עס יעצט אז מען קוקט אן אז א קנעפל מאכער נעבעך אין די פרעמד ער מוטשעט זיך אה ווייסטו וואס. געבן פרנסה? משוגענער, געבן פרנסה ער זאל גיין ווערן א משגיח אויף חלב ישראל, אז ער וויל זאל ער שטופן אין א קי, אבער עס אוודאי ס'איז אסור מן התורה אזוי ווי צו טון פאר א מענטש, אבער על כל פנים ביסט דאך כאטש נישט מכשיל קיינעם. אנבעליוועבל די רבנים. איך הייב אן צו טראכטן וועגן גאנץ טשערנאבל בין איך שוין אינגאנצן מסופק, איך האב ברוך השם הנאה אז מיין טאטע האט מיר נישט א נאמען געגעבן אינגאנצן אזוי ווי דער טשערנאבלער מנחם נחום, ווייל. איך וואלט געהאט מחשבות זרות. ברוך השם, כ'הייס נאר נחום. מיין טאטע האט נישט געדענקט אז זיין טאטע האט געהייסן מנחם נחום, וואס ער האט געהייסן נאך א טשערנאבלער חסיד פון זיין שווער'ס צד. שוין, ס'איז גוט, אונז זעהן מיר שוין וואו אונז האלט מיר. סאו, סקווערע רעבע, יור נאט סאו בעד אףף. ס'דא אנדערע שקצים גלייך מיט דיר אין נאמען פון טשערנאבל. יעצט אגעין, איך מיין נישט חלילה צו זאגן עפעס שלעכטס אויפן הייליגן טשערנאבלער, דעטס נאט מיי אינטענשאן. וואס איך מיין צו זאגן איז, אז אזוי ווי דא, איז דא למשל סקווער וואס האט געגרינדעט א גרויסער צדיק, אבער. כל משרתיו זענען געווען רשעים און ס'האט עס איבערגענומען איינער פון די קינדער דער רשע איז במילא האט זיך עס פארקרומט איז די זעלבע דא אויך קען זיין דארט איז געווען א גרויסער צדיק און די רשעים ארום און ארום האבן עס פארדרייט אין בעלז איז אויך אזוי געווען ס'איז געווען גרויסע צדיקים און ס'איז געווען דארטן א שווארצע לייביש און ס'איז געווען דארטן נאך עפעס איינער א משוגענע חי' וואס האט יעדן גערודפ'ט. סאיז צו געווען רשעים איבעראל. געווענטליך די אלע נערוון קראנקע, דעמאלטס נאך נישט געווען קיין וואליום מיט די אלע זאכן, איז די נערוון קראנקע האבן אנגעהויבן צו רודפ'ן, איך ווייס אין סקווער ווער ס'רודפ'ט, די אלע חברה זאגן מיר דאס זענען נערוון קראנקע חברה, עניוועי יעצט לאמיר גיין ווייטער. כ'האב ענק שוין לאנג געזאגט אז די עדה החרדית איז די שוואכסטע ארגענעזעישן הכשר וואס איז דא. ס'איז דא יעצט א מעשה פון א פרוי וואס האט געטשיעט מיט איינעם, נאכדעם האבן זיך מיישב געווען וואס דארף זי טשיעטן זי האט נישט ליב איר מאן זי גייט חתונה מיט יענעם. ער איז געגאנגען צו די רבנות און ער האט זיי פארציילט, זאלסט וויסן, זי איז נאסרה על בעלה ועל בועלה. האט מען איר געזאגט אז דו טארסט מיט יענעם נישט חתונה האבן. ס'איז דורך א שטיק צייט, ס'איז אביסל שטיל געווארן, איז זי געגאנגען צו די עדה חרדית, און זיי זענען געווען די מסדר קידושין. און די רבנות שרייט, רחמנא לצלן, וואס ביי אונז איז טרייף איז ביי דיר געווארן כשר? אה, דאס איז עס, דאווידאוויטש ער פירט די עדה, קומט מיר זאגן ער קען שיסן, איך זאל נישט זאגן גארנישט קעגן דעם שוויץ באד, ווייל ער קען שיסן. אמאל האבן זיי נאך געהאט גאנץ וואוילע אידן, רבנים, גאונים, צדיקים, היינט האבן זיי טובי' חטא זונטאג מאנטאג, פעלזער רב רופט מען אים, ס'איז א אויסגעבלאזענע איי די גאנצע עדה, דער איז סאמטינג עבאוט מאני דעט עווריבאדי העז טו אנדערסטענד, איינמאל אז דו ווערסט גענוג גרויס און מעכטיג און פאוערפול און דו האסט גענוג געלט, זאגט דאך משה רבינו וואס מען טוט, וישמן ישורון, דו ווערסט אנגעפרעסן, ויבעט, געסטו א שטויס אריין אין רבונו של עולם, רבונו של עולם קען מען נישט שטויסן, ער איז אן אש אוכלה, אבער ער מיינט צו זאגן אין זיין הייליגע תורה, און דאס געשעט מיט אלע גרויסע ארגענעזעישאנס מיט אלע גרויסע חסידישע הויפן, דער ווילנער גאון איז געווען גאר א גרויסער צדיק, איך מיין ווער דער ווילנער גאון איז געווען דארף איך ענק נישט פארקויפן ווייל איך אליינס ווייס נישט. איך ווייס נאר אזוינפיל אז ער איז געווען די תורה פון די וועלט, און אז ער איז ארויס א חרם קעגן דעם דרך החסידות איז נישט דער פשט אז ער האט נישט געוואוסט וואס ער טוט, נאר ער האט געקוקט אביסל שפעטער, דער בעל שם האט געוואלט ראטעווען זיין דור, אבער ער האט געזען אז מיט דביקות אן א תורה העט מען אויסזען אזוי ווי די היינטיגע רעבעס זעען אויס, מיט גנב'ענען ביים עולם מיט גזל'ען מיט זיין נואפים, ווייל די דביקות איז דאך דא. מ'איז זיך מדבק אין מיידלעך און אין ווייבלעך, רחמנא לצלן, און אין זכרים, אנבעליוועבל, דאס איז דביקות אן תורה, ס'האט טאקע מקרב געווען פראסטסטן מענטש אויכעט, מחוטב עציך עד שואב מימיך, ס'איז טאקע א הייליגע זאך געווען, קיינער איז אין דעם נישט מחולק, אבער עט די ענד אוו די דעי האט זיך אויסגעלאזט וויאזוי די רעבעס זעען היינט אויס. און דער אמת איז די ליטווישע ראש ישיבות זעהן היינט אויך נישט אויס בעסער. זיי זענען תורה אן דביקות. סאו ביידע זענען גערעכט געווען. דער בעל שם טוב איז געווען גערעכט לדורו אז מ'האט עס געמעגט האבן ווייל ס'געווען גרויסע צדיקים. און דער ווילנער גאון איז גערעכט געווען אז דאס איז נאר לדורו, ס'טאר נישט ארויסגיין ווייטער. יעצט אין מאנסי איז אויך דא נאך א חילול השם אדיר איום ונורא. ס'איז דא עפעס א רב ס'רופט זיך זווילער רב פון מאנסי, ער הייסט גאלדמאן, יעצט כ'האב געוואלט זאגן והוא לא היה בתוך העדה, דאס איז נישט דער גאלדמאן דער וואס איז אן איידעם ביי ר' משה ניישלאס וואס ער האט זיך געדרייט אלס משגיח ביי די פלייש אין פענסלעוועניע און ביינאכט האט ער אנגעזייעט א שווארצע זונה און ער האט געבוירן א בעיבי מיט איר א שווארץ יונגל, און ביידעוועי ס'איז זייער א שיינע משפחה ווייל ער איז א. פעטער, דער גאלדמאן ר' משה ניישלאס איידעם איז גאר א פעטער פאר דעם גרויסן מורינו דעם משה אלי' טייטלבוים ער איז מגזע ערלים ותשישים, און דער האט אויך א ברודער וואס ער איז גאר אן איידעם ביים סקווערע רעבן אליינס ביים צדיק אליינס. איז ווייל דער עולם פירט זיך נעבעך אויף אזוי ביליג, שטראפט אונז נעבעך דער אייבישטער, וואסער א פנים אונז האמיר אין אמעריקע. שלא עשני עבד האמיר שוין געהאט א פרעזידענט, יעצט דארף מען נאך האבן א שלא עשני אישה פרעזידענט, נאכדעם וועט מען בוגד זיין אין מלביש ערומים און מ'וועט מעגן גיין נאקעט אין די גאס אויך, און דאס וועט זיין די גאנצע זאך, אזוי וועט זיך אויסלאזן אמעריקע און אלע אנדערע יוראפעאישע לענדער אויך. און יעצט לאמיר צוריקגיין צו דעם גאלדמאן, דער וואס האט געאפערעיטעד דעם יו פי קעי אין א איליגעל הויז אין מאנסי. ער וואס ער האט געטון איז ער האט גענומען א סינגעל פעמילי הויז ער האט עס קאנווערטעד צו די קינדערגארטן, יו פי קעי, און ער האט אפגע'גנב'עט און גע'מל'עט טעקסעס און ער האט געמאכט די הויז איז אפילו נישט ליגעל פאר קינדער זיך צו שפילן, און ער האט געהאט די זעלבע קראנקייט וואס יעדער האט אז מען געט שוחד, ער האט גע'שוחד'ט און גע'שוחד'ט און גע'שוחד'ט, יעצט האלט עס דארטן אז מען האט געכאפט. יענעם מיט זיין באלעבאס, און מ'האט געכאפט דעם איד דעם רב, און די גאנצע שטאט שטינקט. רבותי איך זאג ענק, איך האב געזען א קליפ ווי א פאליס זאגט דאונט העוו עניטינג טו דו וויט דיס דזשואיש פיפל, אונז וועמיר אמאל נישט קענען גיין אין גאס שטייט ויקוצו מפני בני ישראל. ס'איז נישט צו פארשטיין, יעקב אבינו'ס קינדער זענען געווען אריסטאקראטן, שני למלך, א מחיה, פעמילי פיפל, וויאזוי איז געשען אז. האט זיי פלוצלינג אנגעהויבן פיינט צו האבן, איז דוד המלך זאגט וויאזוי, הפך לבם לשנוא עמו, דער אייבערשטער האט אריין געגעבן א שנאה, אבער בדרך הטבע וויאזוי איז עס געגאנגען, פלוצלינג דער גוי איז אויפגעשטאנען איך בין אן אנטיסעמיט, האו דאס איט סאונד, דער תירוץ איז מען האט זיך אזוי אויפגעפירט אז עס איז געווען גוד ריזען פאר איט, אזוי ווי דער מדרש זאגט עס איז געווען אלע תיאטריאות און קרקסיאות וואס מיינט אין טיאטערס, איבעראל האבן זיך די אידן געדרייט, און די מצרי איז געווען זייער נישט אנגענעם. י דזשאסט דידנט פיל קאמפטעבל, כ'מיין ס'איז ארץ מצרים, דאס איז זייער ברכה און די אידן האבן עס כאילו צוגענומען, אז במילא דער איז א גוד ריזען פארוואס זיי האבן עס אנגעהויבן פיינט צו האבן, איך בעט דעם עולם, לאמיר זיך נישט פארפיינטן ביי די גוים, ווייל טאמער זיי וועלן אונז אנהייבן פיינט צו האבן, אונז האמיר שוין נישט וואו צו גיין, מיר זעמיר שוין אויסגעווען, איר ווייסט מען האט ארויסגעווארפן אידן פון הונדערט און צען מדינות איבער די וועלט, איר ווייסט דאס? איך ווייס אז אונז האמיר שוין נישט ווי צו גיין, אונז עמיר זיך מוזן נעמען בויען אן אינזל אויפן ים, אונז האמיר באמת נישט ווי צו גיין שוין, לאמיר זיך ביהעיוון אויף דעם שטיקל דורכגאנג ביז דער אייבישטער וועט אונז געבן משיח צדקינו במהרה בימינו אמן. איך לאך דא א גוטס, איך שטיי דא אין מאנסי לעבן נארדערן מעטראפאליטען, איך ווארט דא אויפן באס צו פארן אויף ווילימסבורג, איך לאך א גוטס. א איד שטייט דא אין די בודקעלע און ער ווארט אויך אויפן באס אינאיינעם מיט מיר, און איך האב אריינגעזאגט מיין טעיפ אויפן באס קומענדיג אהער, און יעצט פאר איך צוריק וויל איך עס איבערהערן צו ס'איז אינדערארדענונג. האהאהא. דער איד נעמט זיך שרייען, איר הערט אויס דעם שייגאץ נחום ראזענבערג? איך גלייב אייך נישט! איר ווייסט די רבנים האבן אים גע'אסר'ט? זאג איך אים, איר מיינט עס ערנסט? כ'האב נישט געוואוסט, ווען איך ווייס וואלט איך עס נישט אויסגעהערט. זאגט ער, שוין זאלט איר עס אראפלייגן. האהאהא. זאג איך אבער ר' איד איר ווייסט ווער איך בין? זאגט ער ניין איך בין פון ארץ ישראל איך בין א משולח זאג איך אבער דאס ווייסט איר אז נחום ראזענבערג איז גע'אסר'ט? זאגט ער יא דאס ווייסט מען יוי לאך איך א גוטס זאג איך דעם איד איך בין נחום ראזענבערג איר קענט צו מיר רעדן זאגט העלא זאגטס מיר העלא זאגט ער העי עס איז נישט איר זענט א ליגענער איר ווילט אים אויסהערן זאגט איר אזוי זאג איך לאמיך אייך עס אנצינדן וועט איר הערן ס'איז מיין קול ער נעמט זיך לאכן פרעג איך אים וואס לאכט איר זאגט ער ווער אין ירושלים הערט אייך נישט אויס? זאג איך ס'הייסט איר האט א כשר'ן פאון? ווי קענט איר מיך אויסהערן? זאגט ער פאר נאך פינף און פערציג שקל האב איך א פאון א חודש און איך הער אייך אויס יעדע וואך. זאג איך אים איך גלייב אייך נישט. זאגט ער פיין נאו פראבלעם איר ווילט איך זאל אייך זאגן וואס איר האט געזאגט פאריגע וואך? און ער נעמט זיך זינגן די זעלבע זמירות. כ'האב אזא הנאה געהאט רבותי ס'איז לעבעדיג.

עניוועי, האטס אלע א פרייליכן און א לעכטיגן שבת, דעם שבת די גרויסע שבע ברכות פונעם הייליגן ר' שמעון טוט דא די ער, שבת פארדעם איז די שבת אויפרוף און נאכדעם איז דאך די הילולא און נאכדעם קומט די שבע ברכות, רבותי כאפטס אריין בפרט נאך די אידן פון ארץ ישראל כאפטס אריין, מען דארף נישט פארן צו ר' שמעון מען קען זיצן אין בית מדרש און עפענען א גמרא אדער א זוהר קענסטו טרעפן דארט ר' שמעונ'ען. כ'האב פונקט היינט פארגעלערנט חומש רש"י האב איך געזאגט אז ספיחים זאגט רש"י איז אסור ביי שמיטה, איז ס די גמרא ברענגט א מעשה אז איינער האט אפגעריסן די תבואה, פרעגט אים ר' שמעון ס'איז דאך היינט שמיטה דאס יאר, זאגט ער דאס איז דאך ספיחים, זענט איר נישט ר' שמעון וואס איר האלט אז ספיחים איז מותר? זאגט ער איך האלט טאקע אזוי אבער אזוי ווי רבו עלי חברי און זיי האבן געזאגט ס'איז אסור ווער ס'טוט עס איז עובר אויף די דברי חכמים, זאגט די גמרא נתן בו עיניו ומת. געמאכט א גל של עצמות האט ער אים געמאכט, איר הערט וואס די חזל זענען געווען, ער האט געמעגט האלטן אנדערש, אבער אז ס'איז רבו עלי חברי האט ער געמוזט אויפגעבן, ווייל אחרי רבים להטות. עניוועי, כאפטס אריין די ארץ ישראל'דיגע אידן און אונז אויכעט, א גמרא, א זוהר הקדוש. לאז אונז שוין דער אייבערשטער העלפן זאל מען שוין האבן אלעס גוטס און אויסגעלייזט ווערן פון דעם גלות בקרוב אמן. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, ס'איז חדתין נבוט בצפרין סגיאה טרשותא, ס'גייט יעדע מינוט נייע נייעס, ס'איז אנבעליוועבל. מ'האט שוין דעם מקלב, מ'האט שוין נאך א ראש ישיבה יעצט געכאפט, ס'איז נישט צום גלייבן. און ס'איז אויסער דעם וואס כ'האב ענק געזאגט דער פאוזן וואס איז אנטלאפן, ס'איז אנבעליוועבל, הערט אויס א מעשה, ס'איז דא א מגיד שיעור, ער איז געשלאפן מיט זיינס א תלמיד, ער האט אים אפגעטון כל דבר אסור, ס'איז רחמנא לצלן איך קען אפילו נישט זאגן וואס ער האט געטון, ער איז אבער געווען שוין אַכצן יאר מיט איין חודש ווען ס'האט זיך אנגעהויבן, און ער יעצט איז ער זיבן און צוואַנציק, האט ער גערופן דעם ראש ישיבה צו דעם מגיד שיעור אז וואס ער האט מיט אים געטון אזוינפיל יארן. ער האט מיט מיטגעהאלטן נאכדעם ווען ער איז שוין ארויס פון די ישיבה אויכעט. אזוי ווי אונז האבן מיר געהאט דא א מקווה איד, דער פליישמאן, דער שווער פון איטשע טריגער, פלעגט מיטהאלטן ביז די פערציג מיט מענטשן וואס ער האט אנגעהויבן מכשיל צו זיין אין מקווה, ביז אונז האבן מיר אים ארויסגעווארפן פון די מקווה. עניוועי, ער האט מיט אים מיטגעהאלטן, ער איז געווען זיין סלעיוו די האול טיים. יעצט האט דער בית משפט גע'פסק'נט אז אזוי ווי ער איז שוין געווען אַכצן און א חודש קען זיין ס'איז געווען קאנסענט און מ'טוט נישט פארן ראש ישיבה גארנישט וועגן דעם. עז לייף גאוס אן דארף מען רעדן צו די קינדער אפען, מ'דארף זיי זאגן דו ווערסט יעצט אַכצן צו זיבעצן איך ווייס נישט אין יעדע לאנד ווען די קאנסענט איז דארף מען זאגן הער מיך אויס ס'דא אזא זאך ווי סעקשועל אביוז, און זיי דארפן דאס שוין וויסן עניוועי פון ווען זיי זענען צוויי דריי יאר אלט, דארפסטו זיי זאגן זאלסט וויסן פון היינט אזוי ווי דו ביסט געווארן די יאר, כ'ווייס נישט פון וואו ס'איז, לאמיר זאגן אין ארץ ישראל ס'איז אַכצן, זאלסטו וויסן ווען איינער וועט דיך טאטשן וועט ער נאך זאגן אז דו האסט געוואלט, און דו וועסט אפילו נישט קענען יענעם איינזעצן אויך נישט. סאו עז יערס פראגרעס מוזטו אנהייבן צו לערנען מיט דיין קינד אלע מיני זאכן. יעצט איך וויל ענק לאזן הערן א שטיקל טעיפ פון איינעם וואס ער האט א ארגענעזעישן ס'הייסט האום סוויט האום, רוב פון די קינדער פאלן אוועק פאר איין זאך ווייל זענען געווארן אביוזד, כ'וויל עטס זאלט אויסהערן א קליינע אפאר מינוט.
סא איי גאט א קאל טודעי פראם פערענטס הו קעים טו מי טו יערס אגאו, יו נאט גאנא בעליוו וואט העפענד, סאמבאדי דעי מעט סאמבאדי און די גיי קעים אווער און סעד, יו נאו דעט איי נאו דעט יור סאן איז מחלל שבת, אויף די דרך היז או טי די רייט, ענד פאר א לאנג טיים איי האב בין דיבעיטינג וועדער איי שוד טעל יו אר נאט, באט איי דזשאסט פיל לייק איי שוד טעל יו דעט אפראקסימעטלי

בערך. הי סטארטעד עקטינג אוט, הי סטארטעד נאט בינג עיבל טו סיט סטרעיט, יו קנאו, עלעווען, טוועלוו, טערטין, עז היז געטינג אולדער, הי איז דייעגנאוזד וויט עי די עיטש די ענד פוט אן מעדיקעישאן, דען הי וואס דייעגנאוזד וויט ענגער פראבלעמס, דען הי וואס דייעגנאוזד וויט ענגזייעטי, דען הי וואס דייעגנאוזד וויט דיפרעשאן, דען הי וואס דייעגנאוזד וויט מיילד בייפאולער דיסארדער, דען דעי געיוו הים מעדעסין,

דזשאסט בעליוו אין דעם עווענטשועלי דעי קאם בעק. יא רבותי דאס איז עס, יעצט קאלט מיך אפ עפעס א משוגענער און ער הייבט מיר אן מסביר צו זיין ר' נחום איך הער דיך אויס פון פארטאגס ביז ביינאכט פון די ערשטע ליסענערס איך האב אבער א פראבלעם דו זאגסט אז פארוואס מען האט זיך נישט אראפגעזעצט מיט דיר ווען מען האט געמאכט א חרם פארוואס האסטו זיך נישט אראפגעזעצט מיט משה הערש קליין איך וויל דיך פרעגן, דו ביסט נארמאל? איך דארף מיך אראפזעצן מיט משה הערש קליין? איך זעה ער האט מאלעסטעט א קינד, נאר דו ווילסט עס מסביר זיין אז דאס איז ליבע מיט שוויבע, איך וויל דיר עפעס מסביר זיין, וואס ביי דיר איז ליבע איז ביים קינד סעקשול אביוז, ער קען עס דיר נישט ארויסזאגן אבער הי וואס טראמעטייזד, סאו איך זאל מיך אראפזעצן מיט אים, וואס העט ער מיר ענטפערן? אז ער האט ליב דאס קינד? הי שוד בי אוט אוו דעט פלעיס, דער איז נאו ריזען פארוואס ער איז נאכאלץ דארט. און טאמער בלייבט ער דארטן קען זיך גאנץ מאנרא שעמען, זאג אהרן'ען אז ער זאל גיין גיסן נאך אביסל שמן אויף די הדלקה פון ר' שמעון'ען, טא אזא שאנדע וואס דא איז געווארן, איז דאס איז אידישע סייקיאטריסטס, אלע היינט פרעגן די ערשטע שאלה ווען ס'איז דא א קינד מיט פראבלעמס פרעגן זיי דיד עניבאדי עווער מאלעסט יו? ענד געס וואט, די ענסער איז אלוועיס יעס. סאו פרעגט מיך יענער צו איך האב מיך אראפגעזעצט מיט משה הערש'ן, קודם וואלט איך מיך נישט אראפגעזעצט ווייל ער קען דאך מיר אויך געבן זיידע ליבע, איך האב דאך אויך נישט געהאט קיין זיידן. עניוועי, סאו האב איך מורא זיך אראפצוזעצן, און נאכדעם די וועלט זאגט א ווערטל, א פיקטשער איז א טאוזענט ווארדס, שטעל דיר פאר א פילעם פון צען מינוט וויפיל ווערטער דאס זאגט, איך דארף מיך אראפזעצן מיטן אזיאטישע מארמאראש בהמות. יעצט, די וועלט איז מאווינג פארווארד, מען הייבט שוין אן צו פארשטיין וואס איך וויל, איך בין שוין נישט אזוי פרעמד, געזאגט צו קיינעם, למעשה וואס איך וויל ענק זאגן איז, ס'איז דא איינער בצלאל כהן אין ארץ ישראל, ס'איז געווען א גרויסע אסיפה פון אלע רבנים דארטן, און ער האט זיך צו צעלאזט, ס'איז ממש א שרעק ווי ער האט זיך צו צעלאזט, ער האט אנגעהויבן מסביר צו זיין אז ביי יעדע מקום סכנה איז דא א וועג וויאזוי מ'איז מודיע די מענטש ביסט אין א מקום סכנה, למשל ווען מ'שיסט ראקעטן אין ארץ ישראל גייט אן אן אלארעם, א סיירען, למשל אז. ס'איז דא קארבאן מאנאקסייד אין א הויז, קלינגט א בעל. יעדעס מאל איז דא אזא זאך. ס'איז דא א פייער אין א בילדינג, קלינגט די פייער אלארעם. ער זאגט אויף טשיילד פראטעקשן איז ליידער נישט דא קיין אלארעם. און די גרעסטע חזירים זענען די ראש ישיבות. זיי מאכן אן דעם גרעסטן חורבן ווייל קודם זענען זיי חזירים אליינס און טאמער איז ער נישט קיין חזיר לאט ער נישט מ'זאל קומען פאראויס. ער האט אזוי געפייערט, ער האט אריינגעגעבן די רבנים אזוי ווי איך געב אריין אלע יארן. און באמת האט עס געפלאצט וועגן יעצט דער משגיח אין די ישיבה וואס האט נעבעך מאנס געווען אזויפיל בחורים ער זאגט ס'איז נישט דא קיין שוץ מ'זאל וויסן פאר דעם נאכדעם איז דא מענטשן וואס זענען זיך מוסר נפש אז זיי זאלן דאס ארויסברענגען און נישט נאר מען געט זיי נישט אפ דעם כבוד הראוי, נישט נאר מען העלפט נישט צו אז זיי זאלן דאס קענען טוהן, פארקערט, מען איז וימררו את חייהם, מען מאכט זיי מיט זייער משפחות לעבן מאכט מען אזוי ביליג, און ער זאגט אז ווען ס'טרעפט זיך א חלל באדמה און מען ווייסט נישט ווער דער רוצח איז ברענגט מען אן עגלה ערופה און די זקני העיר זאגן ידיני לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו, דאס איז אין דברים קאפיטל כא פסוק ז.

למעשה ער האט עס נישט געזאגט אבער איך זאג עס. רשי געט א זאג וכי סלקא דעתך אז בית דין זענען שופכי דמים? היינט ליידער איז עס נישט קיין סלקא דעתך, ס'איז א ודאי שבודאי אז דאס בית דין און די רבנים און די משגיחים און די מנהיגים זענען חזירים שופכי דמים משכב זכורם, וואס ביי רשי'ן איז געווען וכי סלקא דעתך, דאס איז ביי אונז היינט אוודאי אז זיי זענען. נאכדעם זאגט ער ווייטער אין פרשת פילגש בגבעה, כ'האב עס שוין נאכגעזאגט אסאך מאל דעם תנא דבי אליהו, זאגט ער, שמא תאמר, אפשר עסטו זאגן, אותם שבעים אלף שנהרגו בגבעת בנימין ביי פילגש בגבעה מפני מה נהרגו, פארוואס זענען זיבעציג טויזנט געהארגעט געווארן ביי פילגש בגבעה, לפי שהיה להם לסנהדרי גדולה, ווייל זיי וואלטן געדארפט די גרויסע סנהדרין, שהניח משה ויהושע ופנחס בן אלעזר און וואו ע.

די ערשטע צוויי יאר און די ערשטע די ערשטע יאר די ערשטע צווייטע יאר און די דריטע יאר עד שישב ישראל בארצם ביז יעדער איינער וואלט זיך באזעצט כדי שיתגדל ויתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולמות כולם יעדער מיינט דא מ'צינדט אן דער סקווירער האט שוין געמאכט הדלקה און אהרן ביי אהרן באקסער האט געמאכט הדלקה די אלע הדלקות איז אויסגעפיפענע זאכן דאס מאכט נישט קיין קידוש השם לפיכך

ווייל זיי עס האט זיי געהארגעט לא הרג אותם אלא סנהדרי גדולה שהניח משה ויהושע ופנחס בן אלעזר מען רעדט דא די סנהדרין רוצחים היינט איז נאך ארגער היינט זענען די סנהדרין אליינס די משכב זכרים'ניקעס יעצט ער האלט קלאר זאגט ער פאר די רבנים אז מען דארף האבן כלי תקשורת חרדים מען דארף האבן ספעשל טעלעפאנס צו ספעשל אפיסעס איך זאג דאס אויכעט אין יעדע ישיבה אין יעדע תלמוד תורה אין יעדע מיידל סקול דארף זיין איין אפיס וואס דער זאל נישט האבן צו טון נישט מיט געלט און נישט מיט גארנישט, ער זאל זיין אפילו א פרעמדער, ער זיין א פרעמדער, איך פלעג אמאל זיין א גבאי צדקה, האט מיר עמיצער געגעבן אסאך געלט פאר באיאן, ווייל דעם פאר וועם כ'האב געארבעט זענען געווען באיאנער, איינמאל זעמיר געפארן וויזיטן ארץ ישראל, בקיצור, זעמיר געוואויר געווארן אז דעם באיאנער רעבנס קינדער לערנען נישט אין באיאן. יענער איד געזאגט, רבי איך פארשטיי נישט, אונז געבן מיר אזוינפיל געלט דאס הייסט א גוטער חינוך, און אויף דיינע קינדער קענסטו נישט טראסטן די מגיד שירים און די מלמדים פון ביאן, פארוואס זאל אן אנדערער זיי טראסטן? זאגט ער לאמיך דיר מסביר זיין, איך טראסט זיי, נאר איך בין די רבי, ער קומט צו מיר צום טיש, ער איז זיך מזכיר ביי א חולה, ער געבט מיר לחיים, ער וויל איך זאל אים ווינטשן, ער וועט מיר גיין זאגן אז דיין קינד לערנט נישט, איטס נאט גאנא העפן. איז במילא מוז איך גיין ערגעץ אנדערש, און איך האב אריינגעשריבן מיינע קינדער, נישט ביאנער רבי, איך האב אריינגעשריבן מיסטער ברייער ברענגט א זון, ס'איז מורא'דיג, ס'איז אנבעליוועבל די פיקחות, די זעלבע דא אויכעט, מען דארף אריינשטעלן אין סאטמער דארף מען אריינשטעלן א פאפענער, און אין פאפא דארף מען אריינשטעלן א וויזשניצער, אזוי וואס ער האט נישט קיין אינפלוענס. און אז טאמער א קינד קאמפלעינט דארף מען גראד רופן ניין וואן וואן. און איך האלט אויך, דאס זאגט ער נישט, איך האלט יעדעס קינד דארף האבן א פעלאפאן ער זאל קענען גראד קאלן טאמער מען טאטשט אים. נאכדעם פירט ער אויס אזוי, ליידער צו אונזער גרויסע צער די לעצטע יארן לייגט מען אריין גרויסע כוחות, וועגן דעם געוואלטיגן רוחניות'דיגן חורבן, גזירת הגיוס, פגעי טעכנאלאגיע, קריאה קודש נגד לימודי אקעדעמיע, מען זאל נישט לערנען גוי'שע סטאדיס, וויל ער נאר וויסן איין זאך, איז דאס נישט עושה מעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס? קען מיר אונז רבנים ערנסט זאגן ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראינו? אוי האט ער זיי אריינגעגעבן. ש, ברוך השם, דאס איז ביי מיר הייסט עס א גרויסע ישועה, ווייל אמאל איז דאך עס קודם נישט געשעהן, איי איך זאג אז ס'איז יא, איך בין א חזיר, א מניוול, און נאכדעם אפילו ס'געשעהט יא, האט סאטמאר געשריגן ס'געשעהט נאר אין יאנג איזריעל. און יאנג איזריעל האט געשריגן ס'געשעהט נאר ביי די חסידים, מ'האט זיך געקריגט וואו ס'געשעהט, רבותי איטס אלל אווער די סעים און ברוך השם אז מ'האלט שוין א שטיקל אויף א וועג. און אז מ'טוט וועט מען מירצעשעם אנקומען. שוין. יעצט כ'האב געוואלט זאגן אז די קאל וואס כ'האב געזאגט אז מ'דארף זייער שטארק היטן אז די אינגעלייט זאלן לערנען הלכות נידה מיט אלעם, האט געמאכט א מורא'דיגע מאוומענט אין די וועלט, איך הער אז סרול האגער המצרי האט שוין גערופן די וואך ביז צווייטע וואך אז מ'זאל יעדער קומען לערנען, נאר גענוג א שאד אז ס'מוז ארויסקומען מיט אזאלעכע גרויסע מכשולות. יעצט, איך וויל ענק ארויפשטעלן דא וואס איינער קאלט מיך פון לאנדאן ארויף, און כ'וואלט געוואלט עטץ זאלטס אויסהערן וואס ער זאגט, עטץ זעהן ווי ווייט דער חורבן איז, הערטס אויס.

און די הלכות וואס איז א זאך וואס איז נפרץ געווארן ווארום גרויסע חלק עולם וועלט לערנט ביי די ליטווישע, די ליטווישע לערנען נישט קיין שלחן ערוך, זיי ווייסן נישט גארנישט, אביסל לומדות, און זענען מזלזל אין שלחן ערוך, אזוי אין הלכות שבת, אזוי אין הלכות נידה, און אזוי אין הלכות יום טוב, און אזוי אין הלכות פסח, און דאס איז א. הערט זיך שוין כמעט כ'ווייס נישט ווער מסורה ווייס איך נישט אבער אונזער מסורה זענען זיי געווען און אשם שומו שמים וואס טוט זיך אין די וועלט עס איז כדאי ער זאל זיך מעורר זיין באמת און יישר כח אז איר זענט שוין מעורר געווען און וויפיל איר זאלט מעורר זיין דארפט איר זען זאל אריין קומען די רעזולטאטן וואס איז געשען מיט דעם וואס האט מעורר געווען? ווי האט מען קובע געווען שיעורים פאר די אינגעלייט? ווי האט מען קובע געווען פאר די מיטעלע? ווי האט מען קובע געווען פאר די עלטערע וויכטיגע הלכות? עס ווענדט פון די צייט שפעטער ווען מען האט א קינד און ס'גייט נישט אן דארף מען נאכאמאל איבער'חזר'ן צו געדענקען, ס'ווערט מנקה, ס'ווערט מבער, דארף מען עס נאכאמאל איבער'חזר'ן, בקיצור.

פארמעסט פון קענטאקי יוניווערסיטי, ס'איז א ריזיגע יוניווערסיטי אין די סטעיט אוו קענטאקי. היינט האט ער געמוזט ריזיינען פון זיין פאסטן ווייל מען האט געכאפט אז ער האט אויך געוואוסט פון אסאך מעשי זנות פון די יוניווערסיטי און ער האט אלעס פארשוויגן. סאו היינט איז דאס ברעיקינג ניוז אז דער גרויסער קענעט סטאר האט געמוזט רעזיגנירן. כ'זאג ענק נאכאמאל, ווער ס'טשעפעט מיט קינדער אבער ער באהאלט, דער סוף וועט קומען אז דער אייבישטער וועט זיך אין ענק נוקם זיין. וועגן דעם בעט איך אהרן, מיט דיינע אלע גאנצע שייגעץ שטיק מיט די גרויסע הדלקות, עס שווימט דיר פאר די אויגן, זאלסט נעמען דעם מנהל, דעם זריל גליק'ס איידעם, משה הערש קליין, און זאלסט אים ארויס ווארפן ווי א דאגי. שוין, האטס אלע א פרייליכן שבת.